א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה, זיי קומען זיך צאם דא, מלכות בית יהודה מיט מלכות בית יוסף, משיח בן יוסף און משיח בן דוד האבן זיך צאם געקומען די וואך, און זיי האבן זיך פארמאסטן איינער מיטן צווייטן, און דאס איז געווען א. אנפאנג פון די גאולה שלימה, דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די מלחמה פון מלכות בית יוסף מיט מלכות בית יהודה, דאס אלעס האט צוגעברענגט נאנטער אז מען זאל אונז שוין אויסלייזן פון דעם פינסטערן גלות, אונז געפינען אין די פרשה יוסף הצדיק זאגט צו. אני יוסף, איך בין יוסף. אזוי ווי ער זאגט אני יוסף, פרעגט ער זיי גראד, העוד אבי חי, דער טאטע לעבט נאך? וואס פרעגסטו אזא קשיא צו דער טאטע לעבט נאך? זיי האבן דאך יעצט געברענגט בנימין און קוים אויסגעפועלט ביים טאטן אז דער טאטע זאל אים לאזן מ'זאל אים ברענגען, ווייסטו דאך אז ער לעבט, וואס פרעגסטו העוד אבי חי?

ס'איז נישט אזוי פשוט ווי מען מיינט, נישט אזוי פשוט, יעדער מענטש דארף אמאל אפגעבן דין וחשבון, יעצט לאמיר צוגיין אביסל צו די נר חנוכה, כ'האב ענק שוין געזאגט, יפת אלקים ליפת, יפת איז געווען די יפה תואר און יפה מראה, יוסף הצדיק איז אויך געווען דער יפה תואר און יפה מראה, פארוואס האט פוטיפר געקויפט יוסף הצדיק, וואס האט ער געברויכט צו האבן, זאגט רש"י, ס'איז נישט קיין מדרש, למשכב זכר, ער האט געוואלט מיט אים טוהן משכב זכר. א יונגער בחור זיבעצן יאר האט ער געוואלט טון מיט אים משכב זכר, למעשה איז געקומען א מלאך און האט אים מסרס געווען, וויאזוי קענט איר זען אז די אלע חזירים האבן נאר איין רפואה מען זאל זיי מסרס זיין? באט עניוועי, וואס איז געווען יפת, יפת אלקים ליפת? ווער זענען געווען די קינדער פון יפת? יוון, וואס איז דאס יוון? דאס איז פעדאפיליע, פעדא.

מיט קינדער. עמלק איז געווען משכב זכר און יוון איז מיט קינדער צו טוהן זנות. יעצט איך האלט, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך בין נישט א פוסק, איך האב נאר אסאך געדאנקען, ס'קען זיין מ'דארף עס סקרעטשן, כ'האלט א יעדער רב וואס ער לאזט צו משכב זכר, און מכל שכן נאך די וואס זיי טוהן משכב זכר, האלט איך זיי טארן נישט צינדן קיין נרות חנוכה, ווייל זיי זאגן ברוך אתה ה' זענען זיי מוציא שם שמים לבטלה. אלקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, וואס האט מען געמאכט אז דער אייבערשטער האט אונז אויסגעלייזט פון די קליפה פון יוון, פון טשעפענען קינדער, פעדאפיליע, קוקטס נאך אויף די טמא'נע כלי, גייטס ארויף אויף גוגל, וועט עטץ טרעפן גריק קולטשער, וואס איז די גאנצע זאך פון גריס, גריכנלאנד, שטייט קלאר, צו שפילן זיך מיט קינדער, צו טון זנות מיט קינדער, צו טון וואס מען טאר נישט מיט קינדער. די חברה וואס ווילן דא אין אמעריקע, אין טעקסעס, זיי זענען דאך אנטלאפן פון די שטאט טעקסעס, זיי ווילן אז מען זאל לאזן מיט קינדער אויכעט, פונקט אזוי ווי מען האט אקסעפטעד אז געי איז א וועי אוו לייף, זאל מען אקסעפטן אז מיט קינדער זאל מען אויך מעגן טון, און איך האב ענק שוין געזאגט. די גאווערמענט האט עס גראד ארויסגעווארפן, אבער געב עס דרייסיג פערציג יאר. אונז האמער געלעבט אין א צייט ווען מען האט ארויסגעווארפן געי מערידזש אויכעט. און היינט איז עס, אין זעקס סטעיטס איז עס א לאו. און אין די גרעסטע, קאליפארניע, ניו יארק. אז דו ווילסט קענען וואוינען א נארמאל לעבן מוזטו גיין ערגעץ אין די מידוועסט אין א קליין שטעטל. ווייל אין די גרויסע שטעט איז דאס א, נישט נאר ס'איז מ'מעג עס, נאר דער וואס וועט זאגן קעגן דעם גייט מען זיי נאך איינזעצן אויך, וואטש און סי, און קיינער כאפט נישט וואס דער פייט דארף זיין, און נישט נאר מען כאפט נישט, מען כאפט יא, נאר מען נעמט געלט פון די חברה, די אגודה, סופאוזינגלי זיי דארפן זען אז ס'זאל זיין פאר אידן גוט, איך מיין מען זאל קענען האלטן תורה ומצוות, סאטמער, די אלע גרויסע ארגענעזעישאנס, שופראן. די אלע חברה טוען גארנישט, ס'עט קומען א צייט ווען דו'סט נישט געבן פאר זיי, עסט זיי נישט אריינלאזן אין דיין סטאר צו דו'סט נישט געבן, אז דו ביסט א פאטאגרעף דו'סט נישט וועלן מאכן פיקטשערס, צו אז דו'סט אפילו רעדן, איך האלט מיר שוין אפ, איך האב אויף מיין בלאג, איך רוף די משכב זכרים פעגעטס. אזוי ווי מען האט זיי גערופן מיט פופציג יאר צוריק. און זיי האבן זיך גענומען זיי רייסן שטיקער פון מיר, נאר וואס, איך האב זיי אין דר'ערד, איך זאג איך האב א תורה, און דאס איז געשריבן אין די תורה, אפילו די US גאווערמענט וועט זאגן טויזנט מאל אז מען מוז זיי געבן רעכטן, און דאס איז א נארמאלע וועי אוו לייף, איך רוף זיי פעגעטס, און זיי קענען עס נישט אויסהאלטן. זיי רייסן זיך מיט מיר ארום, איר האט נישט קיין. איר מיינט אז סאטמאר האט מיך גערודפ'ט? איר מיינט אז וויליאמסבורג? איר דארפט זען וואס איך לייד פון דעם, פון די חברה דארט. חיים לעווין מיט נאך אזאלעכע. ס'איז דא איינער הרב לעווין, ער איז א וואוילער, ער שלאגט זיך קעגן דזשענדער מערידזש, אבער ס'איז דא אן אנדערער. און נעבעך איז אראפגעפארען און ער זאגט מען האט אים מכשיל געווען אין חדר איז ער אראפגעפארען. יא ס'איז געווארען א מאוומענט ליידער. סאו סוועט נאך קומען אויף דעם אויך די צייט אז קינדער נעמט מען אויך מיט זיי קען מען זיך שפילן ווייל זיי זענען זייער אינעסענט זיי ווייסן נאך גארנישט. דאס איז די קליפה פון יוון. גייטס אויפן אינטערנעט העט איר עס ליינען זייער קלאר איטס עקספליסיט. עמלק. האט עס געטון מיט גרויסע. ער האט אונז אויסגעלערנט די קראנקייט פון משכב זכר. יוון האט עס געטון מיט קליינע. און דאס איז וואס געשעהט יעצט. דעם זעלבן גלות גייען מיר איצט נאכאמאל דורך. אין טעקסעס איז שוין דא חברה וואס זיי טענה'ן זיי זעהען נישט קיין ריזען פארוואס מען זאל עס נישט עקסעפטן א וועי אוו לייף. פונקט ווי מען האט עקסעפטעט אז די דזשענדער מערידזש איז א וועי אוו לייף זאל מען עקסעפטן אז צו שפילן זיך מיט קינדער מיט זנות. זאל זיין א וועי אוו לייף און שוין, און עה איך האף אז אונז זאל מען שוין נישט זיין אויף דעם עולם ווען דאס וועט דורך גיין, אבער עס וועט דורך גיין, און ווען נישט אונזערע קינדער וועלן עס מוזן טאלערירן, און דאס איז קליפת יוון, יעצט פארוואס טוט דער אייבערשטער אונז אזוי וויי אזעלכע שווערע נסיונות, דער תירוץ איז ווייל אונז טוהן מיר עס, אונז לויפן נאך נאך די גוים און מען כאפט פון זיי אפאר טאלער, ביסטו דאך דער וואס דו פראמאוטסט עס, ווען אונז וואלט מען אראפגעשטעלט דעם פיס וואלט עס נישט געגאנגען אזוי שנעל, ס'וואלט מסתם יא געגאנגען נאר נישט אזוי שנעל. פארוואס האבן זיי זיך פארלייגט אויף די שחיטה? ווייל אונז שעכט מען נישט כשר'ס. ווען דער איד האלט זיין תורה ומצוות העלפט אים דער אייבערשטער, און ווען דער איד האלט נישט זיין תורה ומצוות איז די גוים. טוען נעבעך אומברענגען אלעס וואס אונז האמיר שוין טוען זיי אויך אומברענגען יעצט האלט איך אז יעדער רב וואס ער בעקט פעדעפיליע לא מיבעיא ווער ס'טוט פעדעפיליע דער טאר נישט צינדן קיין חנוכה לעכט און ער טאר נישט זאגן קיין ברכות זיכער נישט ס'א ברכה לבטלה ער לויבט דעם אייבערשטן שעשה ניסים דו האסט געטון ניסים לאבותינו צו אונזערע עלטערן בימים ההם בזמן הזה אין יענע צייט אזוי אויכעט היינט. וואס איז דער נס? וואסער א נס האסטו אז דו אליינס ביסט געווארן א פעדעפייל? דאס איז דער נס? פאר דיר וואלט דאך בעסער געווען ווען ס'בלייבט ווען אויפן אלטן סדר. ביי דיר איז דאס נישט קיין נס. סאו דאס איז א מורא'דיגער אומגליק. די אלע זאכן וואס אונז טוהן מיר די ימים טובים איז געמאכט זאל מיר באקומען כוחות און זאל מיר אויסארבעטן די ד' גלויות זאל מיר אונז קענען אויסארבעטן אז אונז זאל מיר נישט אריינפאלן אין די אלע תאוות רעות, און מען זאל זיך מתגבר זיין, און דער יום טוב, למשל דער חנוכה, העלפט אז מען זאל זיך קענען אויסארבעטן, אז ס'זאל נישט זיין יפת אלוקים ליפת, נאר פארקערט, אז ס'זאל זיין די יוסף יפה תואר ויפה מראה, מען זאל זיין א יוסף, אן אפגעהיטענער, כאטשיג א זאך זעט אויס שיין, זאל מען זיך נישט פארלירן. ניק, אז אונז האמער זיך עניוועי פארלוירן אז אונז געמער די שטימעס פאר יעדן קאנדידאט וואס ער וויל מאכן דזשענדער מערידזש, און נאכדעם האמער געגעבן פאר די אונזער וואוטס פאר די וואס זיי ווילן אז מ'זאל זיך מעגן שפילן מיט קינדער, סאו ווי קומען מיר אן? און איך רעד דערפון באריכות, ווייל רבותי איך זאג ענק נאכאמאל, דער עולם כאפט נישט וואס די רבנים און די מנהיגים טוען מיט אונז, און מען כאפט נישט אז דאס וואס מען כאפט א דאלער פון די לינקע חברה און דאס וואס מען איז נישט מוחה, און דאס וואס מען האט גענומען גרויס געלט אז מען האט צוגעזאגט מען וועט וועלן פראו דזשענדער, און ס'איז געזעסן די אגודה, סאטמאר, אלע גרויסע אידישע ארגענעזעישאנס, עטס כאפטס נישט וואסערע א חורבן עס מאכט. ווען איינער קען נוצן א פראטרעקטער ווייסט אז אונטן א טראפעלע גערירט איז אויבן זייער אסאך גערירט. דאס איז אלעס מורא'דיגע זאכן וואס אונז ברענג מיר אונטער אידישקייט, און נאר מיטן שרייען רבונו של עולם העלף! יעצט שרייט דער רבונו של עולם צו דיר, אפשר קענסטו הערן דעם רבונו של עולם ווי ער שרייט, אידעלעך העלפטס מיר! דער אייבערשטער וויל נישט זיין אויסגעשפילט, שרייט ער, העלפטס מיר! און וועם אינטערעסירט עס, מען לאכט זיך אויס, אבי מען געבט אפאר טאלער, און נידערמאן מיט שמידערמאן, מיט די אלע חברה, דעי דאונט קעיר פאר אידישקייט, זיי אינטערפירט אידישקייט? סא דאס איז א וויכטיגע זאך, איך האלט אז די אלע מענטשן, די וואס האבן געוואוט פאר די דזשענדער, און די וואס האבן געהייסן, די אלע קהילות וואס זיי האבן אינדארסט, די אלע מענטשן וואס זיי האבן צוגעזאגט אז זיי האבן דורכפירן די דזשענדער, איך האלט אז די אלע טארן בכלל נישט צינדן קיין חנוכה לעכט, און אויב זיי מוזן צינדן ווייל דאס ווייב וועט זיי פרעגן וואס איז געשען אז דו צינדסט נישט קיין חנוכה לעכט, זאלסטו צינדן די מנורה און זאלסט זיכער נישט מאכן א ברכה, ס'איז א ברכה לבטלה, ס'איז אכט טעג אכט ברכות לבטלות, און נאכדעם דו זאגסט ביי די ערשטע ברכה זאגסטו אזוי, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, דער אייבערשטער האט דיך נישט מקדש געווען מיט זיינע מצוות, דו ביסט ביזי צו שטופן דזשענדער מערידזש, דו ביסט ביזי צו שטופן אלע עבירות וואס איז קעגן קדושה, וואס הייסט אשר קידשנו במצוותיו? וואס? ס'איז גרינג צו זאגן? דאס איז גארנישט, וויאזוי ביסטו קידשנו במצוותיו? יעצט אמער גיין ווייטער. עץ געדענקט איך האב ענק געזאגט אז עס טוט זיך דא א גאנצע זאך וועגן דעם, ס'איז דא א בחור מוזס וואס ער איז שוין געזעסן אין תפיסה פאר טשעפען קינדער, ער איז א פעדעפייל. ער איז פון די יוון חברה, פון די גריק חברה, און יעצט איז ער געווארן א חתן מיט א ווייבל, אן אשת איש, זי האט נאר געהאט א גט מעושה, בקיצור, און זיי גייען חתונה, האב איך ענק געזאגט, ס'איז דא צוויי פראבלעמען, איינס איז אז זי איז אן אשת איש ווייל זי האט א גט מעושה, געצווינגען די מאן, די צווייטע איז אז דא איז דא דריי קינדער, שטעל דיר פאר, נישט נאר ער גייט האבן א ווייב, ער גייט נאך האבן דריי קינדער, ער וועט זיין פעדעפייל, ער וועט טון מיט די קליינע קינדער, שטעל דיר פאר, דריי קינדער ברענגט זי אים אריין, און ס'איז א גרויסער אומגליק, האב איך ענק דאמאלס געזאגט אז ר' ניסן קרליץ'ס בית דין האט געבעטן מענדעלע מענדעלע האגער אז מען זאל נישט מסדר קידושין זיין און מען זאל אים נישט לאזן חתונה האבן ביז מען געט נישט נאכאמאל א גט. שוין. צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ האב איך ענק דעמאלטס געזאגט וואטש און זי אז ס'וועט גארנישט אויפטון, עניוועי, ווייל מענדעלע וועט טוהן וואס ער וויל היינט, די תורה שטעלט ליידער נישט אפ קיינעם פון קיין שום עבירה, ס'שטעלט נישט אפ מען זאל גראבן טויטע, איך וויל ענק פארציילן, איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, יעצט בין איך שוין אויפן וועג אויף זאמבאמבי, אבער איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך האב געדארפט זאגן דרשות, איך האב גערעדט אויפן רעדיא, איך האב געדארפט זעהן מען זאל ארויס ווארפן חזריה ראזענבוים, ער איז א גאנצער רבי, ער טיילט סופגניות פאר קינדער, פאנקען, איך האב געדארפט זעהן אז מען זאל. מברר זיין דא דעם יואלי וועבער, כ'האב געדארפט מברר זיין דא דעם סקווערער רבינ'ס גבאי, הערשי ברייער, דרייט זיך דא, מ'זאל וואטשן פאר אים, בקיצור, ס'איז דא נאך אסאך ארבעט, כ'האב ברוך השם אויפגעשטעלט צוויי אפיסעס אויף צו היטן די קינדער, איך האב דערמיט גארנישט, איך בין אזוי ווי אמעריקע, איך לאז יעדער זאל זיך פירן זיין אייגענע ווערטשאפט, כ'האב זיי צוגעהאלפן, כ'האב זיי געגעבן ליטעראטור, כ'האב זיי געגעבן קאנעקשאנס, ס'פארט א בוין.
עניוועי, איז האב איך אים געזאגט די גאנצע צייט. אז מענדעלע העט זיך אויסלאכן, ווייל קיין גרויסע ירא שמים איז ער נישט. כ'בין יעצט געוואויר געווארן עד כדי כך, כ'נעם נישט קיין אחריות, כ'נעם א דיסקלעימער פאר איך זאג עס, אז ער איז געווען גאר א פעדעפיל דא אין שיכון וויזשניץ. אזוי האט מען מיר פארציילט. כ'האב אייביג געזאגט ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין שלעכטן נאמען נישט אויף אים און נישט אויף זיין ברודער שרול. דא איז ארויסגעקומען אז ער איז יא געווען א פעדעפיל. און מ'האט אים געשיקט אויף סקווער לערנען, איך ווייס נישט צו דאס איז אמת צו נישט, נאר ער האט געלערנט אין סקווער, אין סקווער אין ניו יארק, האהאהא, יוי דאס איז דאך אזוי זיס, פעדאפיל, נאר ער איז געפארן צו הערשי ברייער, ס'איז געווען מיט א לכתחילה, יעצט איך נעם נישט קיין אחריות אויף דעם, איך זאג ענק בפירוש איך נעם נישט קיין אחריות, איך האב אזוי געהערט פון נאנטע מענטשן, אבער. מ'דארף דאס מברר זיין ווייל ביז יעצט האב איך עס קיינמאל נישט געהערט. עס איז שווער צו זאגן אויב מ'זאגט עס ווייל ער איז א רעבע ווייל ער איז שוין א רעבע אפאר יאר און מ'האט עס נישט קיינמאל געזאגט. סא עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. בעיסיקלי די גאנצע זאך איז נישט וויכטיג. איך וויל נאר ווייטער אביסל רעדן פון דעם ענין. למעשה ער לאכט זיך אויס, קיין ירא שמים איז ער נישט און ער געזאגט מיר איז גוט די רבנות אויך. ער האט געהאט א מאמע וואס האט געהייסן לייטשא. לייטשא האט געוואלט אז אירע טעכטער זאלן קענען עברית.
אזוי ווי ביי ר' וואלפ'נס סעמינאר, און די אינגעלייט אין וויזשניץ האבן נישט געוואלט קיין עברית, סאו זינט זעמער אידן וויל מען רעדן אידיש, אויף דעם גרעסטן אמרי חיים, ר' חיים מאיר'לען אראפגעברענגט מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, געהאט די ערשטע רבי מיט א א וואס ער געהאט א מרידה ווען ער איז צוריקקומען פון די שווייץ און ער האט געזען מ'האט ארויסגעווארפן זיבעציג אדער אכציג פראצענט פון די ישיבה מיט די כולל אינגעלייט האט ער געלאזט א טרער, אלץ איז געווען. ווייל זי וויל עברית. סענדער זאגט אויך אזוי, ביי מיר איז די רבנות גוט. נו וואס דארפסטו זיין א רעבע? אז די רבנות איז גוט מוזן אלע גיין צו די רבנות. וואס פארקויפסטו וואס די רבנות פארקויפט נישט? און דאס איז שוין די רעבעס דא אנטקעגן. עניוועי, האב איך אים געזאגט ער גייט זיך נישט בייגן, איך קען אים, ער איז א משוגענער, ער איז א קולט. ער העט אויסזען ווי שלמה העלבראנץ אמאל, ער העט כאפן דעם עולם און ער העט לויפן מיט זיי אויף זאמבאבי אפריקע צו דארט נישטא נאך א פלאץ ווי ער העט געוואלט לויפן דער העלבראנץ, בקיצור ס'איז ביטערע מעשות, עניוועי. איז דער מענדעלע גייט, כ'ווייס נישט צו ער גייט אליין מסדר קידושין זיין, צו ער העט נעמען זיינע דיינים, אפילו זיינע דיינים האלטן נישט מיט מיט אים, און למעשה איז שוין געווען דער פארשפיל דעם שבת, ווען א טויל איז געווען דער חלש'ל אין עולם קומען אן ווען אויג האב איך דאס מסביר געווען, איך קען די ביזנעס, איך בין געווען, איך בין נאך היינט אויכעט אין די מקווה ביזנעס, די זיבעציג פראצענט רבנים זענען נישט אינטערעסירט צו טון גארנישט, ס'איז דא געווען א איד, ער איז נאך היינט רב אבער שוין אן אלטער אפגעוועטשטער איד, הייסט אברהם דוד אויערבאך, כ'האב געכאפט אז די מקווה אין טבריה, נישט יעצט שוין צען יאר צוריק, ס'איז געווען פסול דאורייתא, ס'האט געהאט אזא פלעסטיק וואס אלעס איז דורך דורך דעם פלעסטיק, דעם פלעסטיק. איז געווען אויפן דאך און די מי גשמים און דורך ס'איז נישט געווען מחובר און די לאך איז נישט געווען אויפן נידריגסטן פלאץ האב איך איבער געקערט די וועלט האט אוירבאך געזאגט ס'איז כשר האב איך מיך נישט דערשראקן פאר אים כ'האב גערופן ר' מאיר בראנדסדארפער איז געקומען אויפן דאך ער האט דאס געזען און ער האט געזאגט ס'איז פסול בקיצור איז געגאנגען ר' מאיר האט געזאגט פאר דעם אברהם דוד אוירבאך זאלסט וויסן אז טאמער דו בייגסט זיך נישט וועל איך ארויסקומען מיט א בריוו אז די מקווה איז פסול בקיצור ער האט זיך געבויגן ער האט געלאזט איך זאל ארויף גיסן סעמענט, אכט אינטשעס סעמענט, כ'האב עס מחבר געווען דורך די פלעסטיק, בקיצור כ'האב געמאכט א דזשאב איינס אין די וועלט, נו האב איך געזאגט יעצט דארף מען טוישן די מי גשמים, זאגט מיר אברהם דוד אויערבאך אז ער גייט עס טוישן, איך בין אוועק געפארן, אז ער גייט עס טוישן דאך גוט, א יאר שפעטער קום איך צוריק זאגט מיר די בלנית אז ער האט קיינמאל נישט געטוישט דאס וואסער, ער איז א ליגענער, א שקרן, א כזבן. און א לאו לייף און ער האט נישט געטוישט די וואסער. צוויי יאר צוריק קום איך צוריק און פרעג איך אים נו ר' אויערבאך אפשר קען איך אייך העלפן טוישן די וואסער כ'האב געטוישט א האלב יאר צוריק. זאג איך דו ליגנער דו ס'איז דאך יעצט ווינטער א האלב יאר צוריק האט נישט גערעגנט. נאכדעם יעצט בין איך געווען ווידער אין טבריה זאג איך אים נו ר' אויערבאך אפשר קען מען עפעס טוהן מאכן די טוישן די וואסער זאגט ער איך בין שוין צו אלט. דעמאלטס בין איך אויך געגאנגען צו די מועצה הדתית האבן זיי געזאגט ס'איז ביי רב אוירבאך אין די הענט יעצט זאגט רב אוירבאך ס'איז ביי די מועצה הדתית אין די הענט יעצט איז שוין דורך א האלבער ווינטער יעצט וואלט איך מיך נישט געטרויעט צו טוישן דאס וואסער אבער די מקווה אין טבריה לדעתי לויט די עדות פון די בלנית איז א פסול'ע מקווה און איך זאג עס דאס פאר יעדן איך זאג איך האב געבויעט דא פאר מוהרא"ש האב איך געבויעט א מקווה דאס איז נישט ווייט פון דא ס'איז בערך צען מינוט צו פארן. דער מוהרא"ש איז אין יבניאל, דארטן איז דא א כשר'ע מקווה וואס איך ווייס אז די מקווה איז כשר, איך האב עס געבויעט מיט אלע הידורים און מיט אלע חומרות. איך האב געהערט זאגן, א אינגערמאן האט מיר פארציילט, דער מוהרא"ש לאט קיינעם נישט נוצן די מקווה אין טבריה און ער לאט נישט ארום און אריבער אויך נישט, ווייל ער ווייסט אז דארטן האט מען געבויעט און ס'איז כשר. האט מיר דערציילט יעצט א אינגערמאן, ער איז פון טבריה, איז מוהרא"ש'ס א מענטש, זאגט ער האט נישט געהאט קיין קינדער אסאך יארן, האט אים דער מוהרא"ש געזאגט, נוץ מיין מקווה וועסטו געהאלפן ווערן. אז ס'איז דא אמאל נשמות וואס ווילן נישט אראפקומען פון א מקווה וואס איז נישט כשר לויט אלע דעות, דארט איז עס כאטש כשר לויט אלע דעות וואס מען קען, אוואדי כמעין איז עס נישט ווייל ס'איז נישט דא קיין מעיינות, אבער על כל פנים ביז צו א מעיין איז עס כשר, אלע היתירים האב איך דארט אריינגעלייגט, און איך הער זאגן די גאנצע גליל אין די געגנט נוצט יענע מקווה, איך בין מורא'דיג צופרידן, אבער דער עולם האט היינט נישט קיין דרך ארץ פאר גארנישט, אויערבאך געבט א הכשר אויף נישט גלאט אויכעט. אבער ליידער זאגט ער דארף געבן פאר טבריה פאר א שטאט צו עסן, נאר איך ווייס נאך נישט צו ס'איז כשר בכלל, ס'איז אן אלטער איד קוים וואס ער רירט זיך, און ער איז דער משגיח, אה קען זיין ער האט איינעם וואס ער שיקט ארויס, דארף מען דאך וויסן ווער, וואס, ווען, מי ומי ההולכים, דאס איז שוין ערנסטע רבנים, דו רעדסט דא פון רבנים, הרב שלמה זלמן אויערבאך'ס א ברודער, דאס איז וואס דא גייט פאר, קיינער קערט נישט, מ'האט זיך געשלאגן צו זיין א ראש עיר אין עפעס א געוויסע שטאט, האבן זיך געשלאגן צוויי רבנים. איז געגאנגען איין רב ער האט געדינגען דעם גרעסטן מאפיאנער ער האט אים געזאגט רוים מיר אראפ דעם רענטעגאן, רענ, רענטגען, טעיק הים אףף דע מעפ, און יענער האט נישט געוואלט ווייל איך וואס גיי הרג'ענען א רב, איך הרגע, איך הרגע א גענגסטער, א ווייסט איינער באר געלט ער באצאלט נישט אבער א רב, איז ער געגאנגען ער האט קאאפערירט מיט די גאווערמענט און האט געזאגט ליסן מ'האט מיר באצאלט דערווייל האט דער רב געכאפט א פלייט און געוואלט פארן אויף רוסלאנד זעהן ווי די אידן צינדן לעכט חנוכה אין רוסלאנד און מ'האט אים אפגעשטעלט ביים עירפארט און מ'האט אים אריינגעזעצט. און ער איז אליין מודה יעצט. ער זאגט פאר די אלע וואס מאכן פראטעסטס מען זאל אפ. זאגט ער רבותי סאיז קומט זיך מיר איך האב מיך פארלוירן איך האב געדינגען א מאפיא זאל אראפ ראומען א רב וואס ער וואוינט אין איין שטאט מיט אים אין נתיבות. סא דאס איז עס נישט צו אנהייבן צו פארשטיין סאיז נישט דא איין יראת אלקים במקום הזה והרגוני. יעצט רעדט מען פון אשת איש, אשת איש איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא, א איסור נידה איז נישט אזוי הארב ווי אן אשת איש, אן אשת איש ברענגט ממזרים אויף די וועלט, אן אשת איש זאגט די גמרא ווען איינער האט נעבעך געטוהן מיט אן אשת איש א מעשה זנות זאגט די גמרא אין לו חלק לעולם הבא, דאס איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא אין אידישקייט, און אז טאמער א פרוי. אן א כשר'ן גט, מיט א גט מעושה, איז דאך אן אומגליק. איז דא א לאנדערסמאן מיט א שמאנדערסמאן, מיט אלע אנדערע רבנים, מיט א עפשטיין, מיט א וואלמארק, צענדליגע רבנים זענען געווען פארמישט אין דעם, יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט, און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, און די רבנות, דאך עניוועי א פאוערפול ארגענעזעישן, האבן זיי עניוועי געזאגט, איינער געט נישט קיין גט, גייט ער גראד אין דזשעיל. סאו עט די ענד אוו די דעי האט עס יעדער געטוהן און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט און יעדער האט געוויסט ס'איז פסול און דער הייליגער קאשויער רב דער אלטער האט עס אויך געטוהן. יא ער האט עס אויך געטוהן. ער האט עס הונדערט פראצענט געטוהן ער האט געהאט זיינס א טאכטער, און ס'האט זיך נישט גערירט דער גט האט מען יענעם געשאסן פנחס גלויבער האט געסטראשעט מיט א גאן. אז ער גייט שיסן, און ער האט געגעבן א גט, און ער איז געשטאנען ביים גט און ער האט געזאגט איך בין נישט מקנה פארן סופר דעם טינט. נא וועם אינטערעסירט היינט די אלע זאכן? קיינעם נישט. יעצט ווילן זיי זאגן אז קאשויער רב האט נישט געוויסט, מען האט נאר געזאגט מען האט געבן הונדערט טויזענט דאלער און די פנחס גלויבער האט געדארפט געבן הונדערט טויזענט דאלער. יעצט איך זאג אייביג אזוי. ווען נחום ראזענבערג ווייסט נישט עפעס, יע, איז ער נחום ראזענבערג. ווען קאשויער רב וואס ער פירט די גאנצע וועלט האט ער געפירט, האט ער אין זין געהאט אידישקייט פון מזרח מערב צפון און דרום, ער איז געווען פון די התאחדות הרבנים דער הויפט רב פאר משמרת הצניעות. אז ער האט נישט געוואוסט אז מ'האט געקויפט דעם מענטש נישט פאר געלט נאר מיט א גאן ער זאל געבן א גט, דעמאלטס איז עס נאך א גרעסערע פארברעך ווי ווען ער ווייסט און ער טוט אן עוולה, ווייל ווען ער ווייסט און ער טוט אן עוולה קען ער עס אמאל מתקן זיין, ער קען אמאל אהער, ער קען אמאל אהין, ער קען זיך זעצן ביינאכט און שרייבן א תשובה אז ס'איז גאר מותר לכתחילה, אזוי זאגט סאטמאר רב, סאטמאר רב זאגט זייער א זיס ווארט, זאגט ער אזוי, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום אל תהרהר אחריו בלילה, שמא עשה תשובה. פרעגט די גמרא שמא עשה תשובה ודאי עשה תשובה זאגט ער ודאי עשה תשובה מיינט ער האט געמאכט ער האט געשריבן א תשובה ביינאכט אז וואס ער האט געטון איז גאר מותר לכתחילה דאס הייסט ודאי עשה תשובה סאו ביי אונז איז מורא'דיג וויכטיג אז אונז זאל מיר וויסן פארוואס ס'איז געשעהן וויאזוי ס'איז געשעהן און אזוי ווייטער יעצט אז כ'וועל זאגן אז קאשויער רב האט נישט געוואוסט נו לאמיר גיין נעמען צושטאנד איז אפשר אלעס וואס ער האט מוחה געווען האט ער אויך נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיי און אלעזר חיים בלום האט אים משוגע געמאכט און ער האט גערעדט. איז אויב אזוי שוין זיינע אלע מוסר וואס ער האט אונז געלערנט און אלע הייליגע זאכן וואס ער האט אונז געלערנט איז אויך גארנישט ווערד, יעצט לאמיר גיין נעמען צו שטאט, ער האט געזאגט מען טאר נישט עסן קיין פלייש ביז משיח קומט וועט נישט זיין קיין כשר פלייש אין אמעריקע, אפשר האט ער נישט געוואוסט וואס ער רעדט? אפשר האט מען אים פארקויפט א מעשה אזוי ווי מען האט אים פארקויפט ביי דעם גט מעושה? יעצט איך וויל נאכאמאל ספעסיפייען, נישט וואס איך האלט מען מעג יא עסן בהמה פלייש, און נישט וואס איך האלט אז ער האט זיך טועה געווען, ווייל דאס אז וואס ער האט געזאגט וועגן די בהמה פלייש, דאס האט נישט נאר ער געזאגט, נאר דאס זאגט היינט יעדער שוחט, ווען ער גייט ארויס פון די שחיטה ווען ער ריטייערט, הייבט ער אן צוזאם צו רעדן אויף די שחיטה, איך וויל נישט אויסרעכענען די נעמען פון די שוחטים, איך האב מיט פיר שוחטים גערעדט נאכדעם ווען זיי זענען ארויס און זיי האבן זיך באקלאגט אז ס'האט נישט געטויגט, עד כדי כך איינער האט מיר נאך אפילו געזאגט א שוחט, א מורא'דיגע זאך. ער זאגט איך האב מיין אייגענע שחיטה נישט געגעסן און איינמאל האט מען גע'שחט'ן ביי רעבן ס'איז געווען דעמאלטס דעם רעבן'ס כ"א כסלו זאגט ער אריין געקומען מילמא ער מוז האבן נאך צוואנציג טויזענט טשיקן איר הערט ער זאגט מיר איין טשיקן איז נישט געווען דעמאלטס כשר ס'איז געווען געשחט'ן אבער נישט כשר על כל פנים נאכדעם ווען זיי גייען ארויס זאגן זיי אויס אלעס וואס דארט גייט פאר סאו דארף מען אונז נישט האבן דעם קאשויער רב נאר אויב מען וואלט טאקע נאר געהאט דעם קאשויער רב. ניט ווייס איך דאָך שוין בכלל נישט, צי ער האָט געוואוסט, וואָס ער רעדט. פּונקט אַזוי, ווי ער האָט נישט געוואוסט, אַז פּינחס גלויבער האָט געסטראַשעט מיט אַ גאָן, ער האָט געמיינט, אַז מ'האָט איהם צוגעזאָגט הונדערט טויזנט דאָלער אויף צו געבען דעם גט. נו, קען זיין, איז דאָך די זעלבע דאָ אויכעט. איך ווייס דאָך שוין גאָרנישט. קען זיין, אַז די פלייש, די בהמה פלייש, איז יאָ כשר. איי, פאַרוואָס מ'זאָגט, אַז ס'איז נישט כשר, איז, ווייל מ'האָט געסטראַשעט מיט אַ גאָן. איך ווייס פאַרוואָס, צי מ'האָט געגעבען הונדערט טויזנט דאָלער. איך ווייס גאָרנישט. אויב דו קענסט זאגן אז ער האט האט געמאכט אזא מיסטעיק. יעצט, דער אמת איז יעדער קען מאכן מיסטעיק און יעדער גאון קען מאכן א מיסטעיק. איך זאג נישט אז מען קען נישט. נאר דאס נישט וויסן די מציאות דאס איז נישט קיין מיסטעיק. דאס איז א נעגלידזשענס פון א מנהיג און דאס איז אנעקסעפטעבל. נישט צו וויסן די מציאות? איך האב געדארפט קענען פרעגן. אזוי ווי ער האט געטון מיט מיר דעמאלטס האט זיך אנגעטון א טלית און געזאגט איך בין א בית דין און איך בין מאיים אויף דיר, זאלסט נישט זאגן קיין ליגן ווייל ס'איז בנפשך. דעמאלטס ביי די מעשה פון סען פראנציסקא מקווה, האט ער געדארפט אריין נעמען די קינדער, און זאגן איך בין מאיים אויף ענק, איך בין א בית דין, און ס'איז בנפשיכם אויב צו זאגן א ליגנט, ווער האט באפרייט די טאכטער? א גאן צו הונדערט טויזענט דאלער? שוין דעטס אלל. עניוועי, יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. סאו למעשה. קיינער האט היינט נישט מורא פאר גט מעושה'ס, פאר ממזרים, פאר גארנישט האט מען נישט קיין מורא. מיין ספעשעלטי איז אין פסק'נען מראה'ס, איך האב ענק שוין געזאגט מיט צען יאר צוריק אויפן האטליין, און זיבן יאר צוריק, און פינף יאר צוריק. איך קוק אן וויאזוי די היינטיגע רבנים פסק'ענען די אינגעלייט, איך זאג ענק באמת זיי זענען מתיר דם ממש. זיי האבן געהאט א פראבלעם מיט ר' חזקאל ראטה מיט יארן צוריק, ער האט מתיר געווען דם ממש. זיך אריינגעלאזט אפאר עסקנים, ר' אלישיב האט ארויסגעגעבן זייער א. געפערליכן בריוו קעגן אים אז מען טאר אים נישט פרעגן, און דעמאלטס איז אראפגעפאלן זיינע סטאקס איבעראל. לעיקוואד האט אים אויפגעהערט צו פרעגן, מען האט אים אפילו שוין נישט געלאזט רעדן מער אין לעיקוואד אין בית מדרש, ער פלעגט קומען זאגן א דרשה, מען האט אים נישט געלאזט מער, אבער ביי אונז איז ער אויפגעטיקט, יעדער אינגערמאן וואס ער וויל נישט איינהאלטן חמשה ימי טומאה שבעה נקיים און ער האט פראבלעמען, און ער קען באשטיין סזאל זיין גרינג גייט ער צו ר' חזקאל ראטה, יעצט אויב סאיז האלב רויט קענען שוין זיינע דיינים פסק'נען, אויב סאיז אינגאנצען רויט וואס דאס איז א מראה וואס מקען עס נישט דורך לאזן דעמאלטס גייט מען צום רעבן אליין, סאיז א דזשאוק די גאנצע זאך איז א דזשאוק, כהאב נאכגעקוקט רבי אהרן'ס בית דין די אינגעלייט וויאזוי זיי פסק'נען, א שרעק, זיי ווייסן נישט, איך שיק אסאך מאל אריין בדיקות ווייל איך וויל זעהן וואס זיי זאגן, סדא אזאלעכע דארטן וואס זיי קענען נישט קיין מראה, אזוי ווי איך קען נישט פירן א סעווען פארטי סעווען פליגער, די גארנישט קענען זיי נישט, ר' אהרן איז געווען קלוג, ער האט געזען אז ער האט נישט קיין דיינים, פרידמאן באטשי איז אוועק געגאנגען צו די זאליקא'ס, ער האט זיך מיישב געווען ער גייט מאכן דיינים, ווער ס'וויל קען קומען ווערן א דיין, האט ער דארטן א דיין וואס האט געלערנט אין סענדסטריט, גאר א חשוב'ער דיין. וואס איז געווען א משכב זכור'ניק אויבן אויפן שטאק אין פען סטריט ביינאכט. משה יוסל האט פארציילט אלעס, ר' משה יוסף שווארץ, היינט איז ער א דיין, אז ער האט נישט קיין פראבלעם מיט איסורי כריתות מיט משכב זכור, פארוואס האט ער א פראבלעם מיט א דם פון א אישות וואס האט דאך די זעלבע איסורי כריתות? איי משכב זכור איז הארבער ווייל בזמן שבית המקדש היה קיים מיט התראה האט מען אים געגעבן סקילה, נו אבער היינט איז דאך נישט דא סקילה, געבליבן נאר כרת. ס'איז געווען די פרשה פון חלב. חלב איז אויכעט זייער הארב. חלב איז כרת. דם איז כרת. ווער האט זיך געמאכט צו טוהן? חזקאל רויט איז געקומען דארטן אין מילמארט און געזאגט ניין! אלעס איז כשר. ס'איז געווען א פרשה אמאל וואס איינער פון די גרויסע אלטע שוחטים האבן גע'שחט'ן. בקיצור. ס'איז געווען ביי חזקאלע גליק. דער חלף איז געווען פגום וואס פגום קען זיין. און ער האט עס געבארגט פון אן אנדערע שוחט, ווייל יענער האט נישט געקענט שיין אויסשארפן שנעל גענוג שנעל אויסשארפן די מעסער און מ'האט געברויכט האבן די פראדאקשן. און מ'איז געגאנגען מ'האט געברענגט מ'האט געזאגט עדות פאר ר' חזקאל רויט זאלסט וויסן ער האט געשאכטן היינט טרייפות. ווייל ביז ער האט געבארגט דעם שוחט די מעסער האט ער געשאכטן זעכציג שטיק א שעה. און פרידמאן באטשי'ן האט מען אויך געזאגט ווייל זיי ניצן די פלייש, דאס איז פון מילמארט געווען, האבן זיי ביידע געזאגט אז אלעס וואס מען האט געשאכטן היינט קען מען נישט עסן. קיצור, דער סיגעטער איז געווען דעמאלטס אין פלארידע און ער האט אפגעקאלט, איך הייס אז מען זאל זאגן אז ס'איז כשר. חזקאל האט אויפגעהאנגען דעם טעלעפאן, ווער ביסטו? איך מיין, איך בין דער. איך בין דאך שוין נישט מער אריינגעשטעלט פון סאטמאר, איך בין דאך שוין נישט דינען די עבודה זרה. בקיצור, איז געגאנגען אפגעקאלט פרידמאן באטשי, האט ער אויכעט אויפגעהאנגען האט ער נישט געענפערט מער דעם טעלעפאן. האט זיך איבערגעקערט א פרשה, איך ווייס נישט צו דער עולם געדענקט די פרשה, איך געדענק עס. נו, ער האט געזען אז ס'טויג נישט דעם מילמארט, האט ער אריינגענומען חזקאל רויט, ער האט געזאגט וואס דארפסטו דיך שלאגן מיט מיר, וויפיל דארפסטו, דריי הונדערט טויזענט א יאר, איך געב עס דיר גערן. איך מאך דיך ביליאנען, איך געב דיך טרייפות שטאטס כשר'ס. א איד איז אמאל געגאנגען ער האט פארקויפט די קי ס'איז אלט געווארן איז ער געגאנגען ער האט עס פארקויפט אויף מארקעט פרעגט מען אים וויפיל געט עס מילך א טאג זאגט ער דרײַ ליטער פרעגט מען אים וויפיל דארפסטו אים געבן צו טרינקען אז ער זאל געבן די דרײַ ליטער זאגט ער דרײַ ליטער פרעגט ער נו ווי איז דער ריווח אז דו געבסט אים דרײַ ליטער צו טרינקען און ער געט ארויס דרײַ ליטער איז דאך נישט דא קיין ריווח. זאגט ער, יא, דו מוזט פארשטיין, איך געב אים חלב עכו"ם און ער געבט מיר צוריק חלב ישראל, דארט ליגט פופציג פראצענט א חילוק, פארשטייסט? איז געקומען חזקאל'ע רויט און ער האט געזאגט אלעס איז גאר כשר, פארוואס? פארן דאלער! און זייט דעמאלטס האט מען געמאכט גרויסע תיקונים, מ'האט אריינגעשטעלט איינעם יאקאבאוויטש, ער איז געווען אמאל א חבר מיינער, נאך פארן חרם, און איך האב אים געפרעגט וויאזוי ס'ארבעט, זאגט ער ס'איז דא צוועלף גוים אויף איין זייט באקוקן,

דאן זעמער נאכאמאל פארפירט ווייל מען טשארדזשט פאר דעם דאפלט צו טריפל, ס'איז שוין א רציחה, דו ווייסט, דו ווייסט דאך יא דעם אמת אז ס'איז גאר טריפה, צו ס'איז גאר פירות שמיטה, געב אונז די זעלבע פרייז ווי דער אראבער געט. און דאס איז אונזער חרבן, דער חרבן איז אז די תורה איז נישט מער דער וועג ווייזער פאר כלל ישראל, פאר די רבנים זיכער נישט און פאר כלל ישראל אויך נישט, דער בעל הבית ווען ס'קומט צו עניני חלק אורח חיים, פירט ער זיך נאך אויף זייער לייטיש, אבער ווען ס'קומט צו יורה דעה שאלות, ווי דער רב דארף מחליט זיין, איז ער מחליט נאר פארן געלט, טאוארדס די מאני, און אזוי זעהן מיר נעבעך אויס אין אזא פינסטערן גלות, ס'געקומען יעצט, להשכיחם תורתך להעבירם מחוקי רצונך, דאס איז עקזעקטלי ווי אונז זעמיר יעצט, דארף מען שטארק בעטן ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, הייליגער באשעפער, לאז אונז נישט פאלן, זעמיר שוין כמעט אדער די לעצ. לעצטע דור אדער א דור צוויי פאר די לעצטע, נאכדעם איז געענדיגט, ס'איז שוין נאך די זעקס טויזנט יאר, לאז אונז נאך בלייבן אז אונז זעמער האלטן אין פארן, אז אונז האבן נישט בוגד געווען אין די תורה, דאס איז וואס מען דארף בעטן דעם חנוכה, ווייל דער מצב איז שרעקליך, ס'איז נישט דא די עבירה וואס דער עולם האט פאר זיי מורא, אשת איש, נבילות וטריפות, חלב, דם, גארנישט, מען האט שוין פאר גארנישט מורא. יעצט איך רעד שוין נישט די וואס זיי גייען זינדיגן מיט אן אשת איש וואס דאס פון דעם האבן מיר דאך אויכעט ליידער זייער אסאך אבער דאס איז ער האט נעבעך א יצר הרע איז ער געגאנגען זינדיגן איז א גענוג א גרויסער שאנדע אבער צו געבן א גט מעושה וואס אין דעם ליגט נישט קיין יצר הרע פארן רב ס'ליגט גארנישט ווען ער לייגט אראפ די פיס און ער זאגט ליסן איך גיב נישט קיין גט ביז מען פארגלייכט זיך נישט דאן וואלט עס נישט געווען. דער לאנדעסמאן האט אמאל געגעבן א פסול'ן גט, ס'געווען מעושה לכל הדעות, איז געקומען דער סיגוט'ער און ער האט געגעבן א בריוו אז דער גט איז א פסול'ער גט.
איז געגאנגען ר' אהרן האט אים געזאגט מיין טאטע זאגט אז דער גט איז א פסול'ער גט, פרעגט ער אים וואס זאגט דיין מאמע? און דעמאלטס איז דער סיגוט'ער געווען בשפל המצב ווייל ער האט זיך דאך געקריגט מיט די מומע, האט מען אלעס אויסגעטייטשט פאלש, מען האט אויסגעטייטשט אז דער סיגוט'ער איז נישט גערעכט, נאר ווער איז גערעכט לאנדעסמאן, היינט ווייסט מען אונז אז ס'איז שקר. לאנדעסמאן האט געגעבן גיטין מעושה, האט געטוהן די ארגסטע זאכן וואס איז דא, ער האט געהאט זיין היט טים און פארטיג. וואלמארק אויך די זעלבע, געהייסן פון די חשובסטע רבנים, געגעבן גיטין מעושה, עפשטיין. ס'איז ממש א שאנדע א שאנדע וואס דא איז פארגעגאנגען, און ווען נישט איינער ווי איצעלע פּימפּ רופט אים דער שטריימל מאכער האט זיך אראפגעשטעלט און האט געזאגט איך גיי עס נישט צולאזן וואלט געווען א חרבן פאר כלל ישראל, ס'איז א מזל אז ס'איז געווען איינער װי איצעלע פּימפּ רופֿט אים דער שטרײַמל-מאַכער. געבענטשט זאָלסטו זײַן, רבֿ געשטעטנער, געבענטשט זאָלסטו זײַן! יעדע זאַך האָט זיך דער אײבערשטער זײַנע שליחים. זיך צו שלאָגן משכּבֿ-זכר, האָט איצעלע פּימפּ אױך אַ גאַנצע אַריכות אױף מיר און ער שרײַט, אַז אַלע מײַנע מקװות זענען פּסול. מיינע מקווה'ס זענען פסול. זיינע הכשרים זענען כשר. דער מענטש פאר געלט האסטו אים געקענט קויפן. און מיינע מקווה'ס זענען פסול. און געשטעטנער איז א שטריימל מאכער. א שאנדע וואס איז געווארן נעבעך פון די אלע ראבינאט פון די רבנישע קערפערשאפט. יעצט מענדעלע זאגט קלאר די רבנות הראשית איז אים גוט, פיין, יעצט וויזשניצער חסידים וויל ענק בעטן, עטס דארפטס נישט קויפן פלייש פון די עדה פון רב לאנדא, עטס קענטס עס האבן עקזעקטלי פאר העלפט די געלט, זייטס נישט קיין בהמות. און טוטס צו די זאך, הייבטס אן צו עסן פלייש פון די רבנות, אויב זייערע גיטין זענען כשר איז דאס פלייש אויך כשר, כ'זעה נישט פארוואס דער גט זאל זיין ווייניגער כשר ווי דאס פלייש, פארלאז דיך אויף און דאך אלעס גוט. דער עיקר איז אז זאלסט זען דעם מענדעלען ארויס צו טראגן פון וויזשניץ, דער רבי דער ישועות משה זיין טאטע האט געלאזט צוואה בחוץ לארץ זאל ער זיין רבי, די הייסט חזבאל פלאמענט, איך ווייס נישט דאס מאכט בכל. צו בחוץ לארץ, ווייל ער גייט ענק נאך ביטערליך אראפפירן, וואטש ענד סי. יא, ווי האט יענער רבי געזאגט? ער האט אמאל מפתה געווען אן אשת איש, גאר א חשוב'ער רבי, מפתה געווען אן אשת איש, אזוי אינמיטן מפתה זיין די אשת איש שרייט זי, רבי איך פארשטיי נישט, דו ביסט דאך א רבי? זאגט דער רבי אזוי, הער מיך אויס, דו ביסט מיין, דיין מאן איז מיין, דיינע קינדער זענען מיין, דיינע נכסים זענען מיין, אלעס איז מיין, איך בין דער רבי. שוין, דאס איז עס. אלעס איז דעם רבי'נס, אן אשת איש איז אויך דעם רבי'נס, וואטש ענד סי ווען מענדעלע וועט זיך צולאזן, אוי אוי אוי אוי אוי, מענדעלע וועט איבערלאזן נישט אסאך קינדער וואס זיי הייסן מענדעלע, מענדעלע וועט איבערלאזן אייגענע זין ממזרים וואס זיי הייסן מענדעלע, ווייל דער משוגענער איז א קולט. עניוועי, יעצט לאמיר צוריק גיין צו די אנדערע זאכן, אונז האמיר דא אסאך ערנסטע פראבלעמען, די ערשטע ערנסטע פראבלעם איז אז אונז האמיר דא די לייפער, די רבי'ס וואס זיי הייסן לייפער, איז אזוי. כ'האב ענק שוין געזאגט, דער טאטע ער הייסט ברוך פנחס, ער איז געווען אין באבוב יארן צוריק א סגן מנהל, און מען האט אים משלח געווען ווייל ער האט געטון וואס ער טאר נישט. אין באבוב פלעגט מען אים רופן בודזשי. נאכדעם האט ער דא מכשיל געווען, ס'איז דא דא א געגנט אין ירושלים וואס הייסט רוממה, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל. האט דא מכשיל געווען קינדער, און מען האט אים אוואדע אפגעשטעלט, און מען האט אים געווארפן שטיינער, און מען האט אים ארויסגעווארפן אינגאנצן פון די געגנט. שוין איז ער שוין נישט דא, איז ער געפארן אויף אן אנדער פלאץ וואוינען, ער האט געוואוינט לעצטנס אין בית שמש, און אין בית שמש האט ער דארט מכשיל געווען קינדער, דארטן האבן אים די פאליס אויפגעפיקט, די משטרה, און מען האט אים אריינגעזעצט אין תפיסה. יעצט האט זיין זון אויך געטאטשט אן אשת איש פון זיבן אהאלב קינדער, זי איז שוואנגער. זאגן זאגט מען דא אין ארץ ישראל אז מ'האט אים איינגעזעצט וועגן געלט זאכן אבער ער פירט מוסדות קאלעוו, ס'איז א בושה, ער האט כ ק טויזנט כולל אינגעלייט אונטער זיך וואס ער געבט משכורת, ער האט תלושים, ער געבט אזאלעכע וועלפעיר טשעקס פאר פרויען, פאר גרושות, פאר צובראכענע הייזער, ס'גוט, עניוועי מ'האט אים איינגעזעצט. יעצט זעמיר געוואויר געווארן גאר נאך א זאך אויך, דאס האמיר נישט געוואוסט. ס'איז געווען א פרוי וואס האט געהייסן חיה לייפער, חיה לייפער האט באקומען הונדערט פופציג טויזנט דאלער משכורת צו זיין אין דארטן עפעס א אין ביי דעם בעק אין אוסטראליע, בקיצור זי האט מכשיל געווען אידישע טעכטער זייער מיעס, עטס געדענקטס איך האב ענק אמאל פארציילט, און דער בעק. אברהם הערש בעק זאל נעמען אלע אידישע קרענק אן עק, דער וואס האט אויסגעטוען די בחורים און געוואלט זען צו זיי האבן שני שערות, ווען נישט טארן זיי נישט ארבעטן ביי די מצות, א חזיר א לאולייף, איז בקיצור, ער האט געפסקנט מ'טאר נישט קאאפערעיטן מיט די פאליס, און מיך האט מען אפגעקאלט פון דארטן אז ס'איז גרויסע צרות, זאגט וויציגע זאכן פאר מיידלעך, איז אן עקל צו זאגן אפילו אויפן האטליין, און זי איז א מאמע פון אכט קינדער, זי איז נישט א יאנג טשיק, עניוועי. למעשה האט האט מען מיך אפגעקאלט, האב איך געפרעגט צו ס'איז דא א ריפארעם ראביי אין די קהילה דארט אין די געגענט אין די שטאט, זאגן זיי יא ס'איז דא, האב איך גערעדט צו דעם ריפארעם ראביי און איך האב געזאגט אזוי, דו האלטסט שבת? זאגט ער ניין, פרעג איך אים דו עסט יום כיפור? זאגט ער צוויי אזייגער איי קאל איט עי דעי, זאג איך אים מיט דיר וויל איך רעדן, איך בין אן ארטאדאקסישע ראביי אין ניו יארק און דאס און דאס איז געשען מיט קינדער, מען האט פופצן קינדער אזוי מיס פארפירט און געטון אזאלעכע שמוציגע זאכן, אז מען מוז גיין צו די פאליס און דער ארטאדאקס ראביי לאזט נישט, אברהם הערש בעק זאל נעמען פאר אלע אידישע קרענק שוין אן עק, ער לאזט נישט, זאגט דער ראביי הער מיך אויס לאמיך דיר עפעס זאגן, טו פראטעקט טשילדרען איי דאנט קעיר איף יו אר ארטאדאקס איים רעפארם איים גאנא העלפ יו, איף דיס איז טרו טראסט מי אין טו אווערס די פאליס וויל בי דער, עניוועי ער האט געמאכט זיין ריסערטש די פאליס זענען געקומען. און אברהם הערש ב בעק האט געזאגט זאל נעמען פאר אלע אידישע קרענק אן עק האט געזאגט אז קיינער זאל נישט קאאפערירן מיט די פאליס האט מען איבערגעזאגט די פאליס וואס אברהם הערש האט געזאגט האט ער געזאגט ער שפארט צו די שול אלץ א קולט די שול די תלמוד תורה און די מיידל סקול בקיצור מ'האט געמוזט קאאפערירן און מלכה לייפער איז אן די לוס זי לויפט שוין ארום צוויי יאר. מיט אַכט קינדער, איך ווייס נישט, זי איז שוין געווען דאָ און דאָרטן, מ'האַלט זי אין איין טרעפן אַ פּאָר חדשים נאָכדעם אַז זי פאַרלאָזט. עניוועי, דער. ברוך פּנחס' זון, דאָס איז זיין ווייב, ער האָט אַ משפּחה פון חזירים אַראַונד ענד אַראַונד ענד אַראַונד ענד אַראַונד, ס'איז אָנבּעליוועבּל. דאָס האָט דער הייליגער רבי ר' מרדכי'לע נאַדווערנער זיך נעבעך ערוואָרבּן אַזאַ נאָמען, ער רופט זיך נאָך חוסט. און זיי רופן זיך נאך רבנים לייפער, רבי שמעלקע לייפער פון בארא פארק, דאס איז זיינס א ברודער, עס איז אזא שאנדע, שמעלקע האט אויך געהאט א ישיבה, מען האט עס אלל אוו א סאדען צוגעשפארט און האבן נאכאמאל געעפנט, געזאגט האט מען אז געלט שמעלט צו גארנישט, אבער מען האט געעפנט נאכאמאל איז געווען געלט, ווער ווייסט וואס דארט איז פארגעגאנגען, איך וואלט געוואלט וויסן, נאר הו קעירס, עס איז שוין צוגעשפארט, עס איז שוין נאכאמאל אפען, עס איז שוין נאכאמאל צוגעשפארט. רבותי, אונז דארפן זיך ארויסלערנען א מוסר השכל, נאובאדי קען בי טראסטעד, ענד יו העוו טו וואטש יור טשילדרען. און דו מוזט רעדן צו דיינע קינדער, כ'האב געזאגט דא א דרשה אין ארץ ישראל, די תמצית פון די דרשה איז געווען, זאלסט יעדן טאג רעדן צו דיינע קינדער וואס דיינע פרייוועט פארטס אוו די באדי איז, און אז קיינער טאר עס נישט טאטשן, און יעדע דריי פיר טאג געב א פרעג, זאג מיר איינער טשעפעט דיך? ווייל כ'האב עס געזאגט אין נחלאות. איז ארויס געקומען צוועלף מלמדים טשעפענען, הונדערט צוואנציג קינדער האבן געזאגט אז מ'האט זיי געטשעפעט, עלף זענען געשטאנען אין קאורט, די צוועלפטער האט זיך אליין געהאנגען, ער האט נישט געקענט פעיסן די מיוזיק, די זעלבע איז געווען ווען כ'האב געזאגט א דרשה אין צפת, קנעפלמאכער איז אנטלאפן, און די זעלבע איז יעצט, כסדר מ'האלט אין איין זאגן דרשות, ס'איז לעבעדיג אין אלע גאסן. רבותי אונז דארפן זיך פון דעם אויסלערנען, מען דארף זאגן די קינדער די פרייוועט פארטס אוו די באדי, און קיינער טאר עס זיי נישט טאטשן, און אפילו נישט די רעבע, און אפילו נישט די טאטע, און נישט די דאקטער, נאר ווען ס'איז דארטן דא דער טאטע אדער די מאמע אינעם צימער. און אונז מוז מיר אסאך און אסאך נאך לערנען, ווייל ס'איז נאך אלץ דא משוגעים, ועדיין יש משוגעים שמחכים על קברו שיעמוד לתחייה. געווען דא אין ארץ ישראל, בין איך געווען ביי עפעס א רב וועגן א מקווה. פרעגט ער מיך, איך זעה דאך איר זענט א מומחה עצום, פארוואס האט מען אייך געלייגט אין חרם צו ארויסגעווארפן פון אלע שולן, איך ווייס נישט וואס מען האט מיט אייך געטון, זאג איך דעם רב איך וואלט אויך געוואלט וויסן, אנגעהויבן האט זיך עס, איך האב א מניוול'ישע האטליין, ס'האט זיך אריינגעצויגן אז יעדער רב און יעדע רבי איז געווען א מניוול און א חזיר, האט מען שוין נישט געקענט זאגן מניוול'ישע האטליין, האט זיך אנגעהויבן ס'איז א לשון הרע האטליין, נאכדעם האט זיך אנגעהויבן ס'איז שקר, נאכדעם זעט מען אז ס'איז אמת, הייבט מען אן יעצט א נייע זאך. אז ער האט אויסגעלערנט אלע קינדער מנוולות, זעהט מען דאך אז ס'איז נישט אמת ווייל ברוך מרדכי האט אויסגעלערנט אין זיין עוולה מער קינדער וויפיל אלעס וואס איך האב אויסגעלערנט, פארקערט קינדער דארפן דאס וויסן. בקיצור, זאג איך דעם רב לאמיך דיר זאגן, אין די צייט פון די חזל אויב מ'האט געגעבן איינעם מיתה, זיי זיי ס'איז געווען די סנהדרין, האט מען אים געמוזט זאגן, מען האט אים געמוזט מתרה זיין און מען האט אים געמוזט זאגן מיט וועלכע מיתה מען וועט אים הרג'ענען. די צוויי זאכן האט מען געמוזט, מען האט אים געמוזט מתרה זיין אז דאס טאר מען נישט טון, פונקטליך וואסערע אן איסור דאס איז, און אויכעט באיזה מיתה. זאג איך היינט זענען די רבנים אזוי געוואקסן הויעך און גרויס, איר האט נישט קיין השגה, זיי דארפן נישט מתרה זיין, זיי דארפן נישט רעדן מיט יענעם, און זיי קענען ארויסגעבן אויפן וואס זיי ווילן, איר הערט? און זיי מוזן אים אפילו נישט זאגן מיט וואס פאר אן עונש זיי גייען אים שטראפן, און זיי ווייסן נאך היינט נישט, זיי אליין זענען נאך צו צוטומלט צווישן זיך וואס מיין חטא איז געווען, ס'איז דא רבנים וואס זאגן אזוי, ס'איז דא וואס זאגן אזוי, דעי דידענט פיגער איט אוט יעט, זאגט דער רב איך וועל דיר זאגן וואס ס'איז געווען, די רבנים זענען די זעלבע מנוולים ווי די גרעסטע פויער אין די ארגסטע געגענט אין ארץ ישראל. און זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען ווייל זיי האבן געוואוסט זיי קענען קאנטראלן דעם עולם, ליטל דיד דעי נאו אז זיי קענען נישט קאנטראלן, זיי האבן געקענט קאנטראלן דעם עולם, היינט האמיר אונז די טמא'נע כלי, דעם אינטערנעט, און היינט האמיר אונז אלעס וואס מען ברויך האבן, אונז דארפן נישט אנקומען צום ניו יארק טיימס פאר אן ארטיקל, און אונז האמיר האטליינס ברוך השם, און אונז האמיר מענטשן וואס זאלן לאכן פון די רבנים, זאגן זיי, wow, דאס איז א מורא'דיגער אויפטו. זאג איך אין ארץ ישראל איז אויך די זעלבע, איך טענה די ארץ ישראל'דיגע רבנים זענען די זעלבע שקצים לאולייפס, זענען אלע חזירים און מנוולים, און ווען אונז זאלמיר זיי געווען וואלט נישט געווען איין כשר קינד אין די גאס, ס'וואלט געווען נאר ממזרים. האט מען זיך אראפגעשטעלט אויף די פיס אונז וויל מען נישט, זאלן די רבנים גיין זינדיגן דארטן אין די אלע שמוציגע פלעצער.

וואס איז געשעהן? מיענווייל וואס איז געשעהן דא מיט די דרשה וואס כ'האב געזאגט אויפן ראדיא? ס'איז אריינגעקומען אזויפיל אווערוועלמינג קאלס איטס אנבעליוועבל יו וואודענט בעליוו און אין די זעלבע צייט איז אריינגעקומען זאגן זיי, דריי פיר קאלס פון מענטשען וואס האבן געזאגט די קינדער דעי וויל פעי דעי וויל פעי דאס איז דאך די לעבאוויטש חברה דעי האבן זייערע בלשים איבעראל און זיי מיינען אז זיי קענען יעדן צופיקסן. סא לאמיר זאגן ס'איז ניבול פה, ברוך מאתך האט אבער געטוהן ניבול מיט זיין פה, ברוך מאתך האט דאך געהארגעט קינדער מיט די הענט. סא איך ווייס נישט ווילאנג נאך אויב זיי נאכלויפן א מענטש וואס ער האט מיטן אייבישטענס הילף גערעדט וואס מ'האט געדארפט און ס'האט געטוהן א געוואלדיגן רושם. ווייטער ניבול פה ניבול פה ניבול פה ווייסט, ס'גייט שוין ארויס פון די נאז ענקערע שטותים. און אפילו אויף די ראדיא האט מען געזאגט, איך בין, זענמיר זייער צופרידן דו האסט גערעדט, און ס'האמיר געהאט אווערוועלמינג קאלס אז מ'האט געדאנקט אז מ'האט גערעדט פון דעם, און זיי גייען עס יעצט ארויפשטעלן אין נאך פלעצער איבער די גאנצע וועלט, זיי האבן אזאלעכע שוועסטער קאמפעניס, למשל ס'דא אין קאליפארניע איז דא די וואס זיי הערן אויס מיין האטליין, ס'איז דא ספרדישע רופן, געזאגט זיי קענען נישט קיין ענגליש ווייל זיי זענען יורדים, און דו מוזט מאכן אויף היברו, וועגן דעם פאר יעדן יום טוב רעד איך אויף היברו. ס'איז שוין געקומען א צייט עטס זאלטס אויפהערן מיט ענקערע משוגעת'ן. ניבול פה ניבול פה און ניבול פה. מ'האט מכשיל געווען יעדעס קינד אין די מקווה און יעדעס קינד אין תלמוד תורה און איך רעד ניבול פה. עניוועי. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. ס'איז זייער וויכטיג איר זאלט וויסן, איך האב געטראפן דא אין ירושלים א מענטש. ער קומט צו מיר צו און זאגט דו קענסט מיך? זאג איך ניין איך קען דיך נישט. זאגט ער דו געדענקסט מיך נישט? איך בין געווען א רב אין איינע פון די שטעט אין אוקריינע. זאג איך יא. יעצט דערמאן איך זיך ווער דו ביסט געווען. עניוועי. ער איז געווען א רב פון א שטאט, און מ'האט אים אויסגעהאלטן, מ'האט אויסגעהאלטן א מוסד, ער האט געהאט אפשר צוואנציג דרייסיג קינדער אין דעם מוסד, למעשה פלוצלינג נאך פיר פינף זעקס יאר האט ער דיסיידעד אז ער איז געי, איבערגעלאזט די מוסד, זיך אפגעשניטן די בארד, און געגאנגען דארטן אין אוקריינע אין די ימים. נע דאס זאגט יעדער ער איז געי. עניוועי, זיין ווייב האט אים איבערגעלאזט ער געהאט א קינד אויכעט, און נעבעך. יעדער האט געזאגט ער איז משוגע משוגע, און יעדער האלט אז ער איז משוגע. למעשה טרעפט ער מיך דא אין ירושלים זאגט ער נחום די ווייסט איך הער דיך אויס, די ווייסט נישט וואס די האסט געטוהן צו מיר, איך בין צוריק געקומען צו אידישקייט נאר וועגן דיר. דערציילט ער מיר אז ער איז געווען א יונגל מאה שערים, זאגט ער אין נישט זשופניק'ס שוויץ האט מען אים מטמא געווען געהאט איינעם א ארץ ישראל'דיגן וואס האט אים געגעבן ציקערלעך האט ער אים מטמא געווען יעדן פרייטאג און ס'האט אנגעהאלטן א יאר שפעטער האט ער נישט געקענט בארואיגן זיין כעס איינמאל האט ער יענעם געזאגט ס'איז שוין גענוג איך וויל שוין נישט מער האבן מיט דיר צו טון האט ער אים דערלאנגט אזא זעץ אין קאפ ער האט נאך היינט א געשוואלענעם צייכן דערפון אינעם ביין פארוואס ווייל די חברה דארפן דיך קאנטראלן ווען נישט האבן זיי מורא דאס פארציילן. עניוועי, טו מעיק א לאנג סטארי שארט, און ער האט געמוזט ארויסגעבן זיין הי העד טו גיוו אוט היז ענגער וואס מען האט געטון צו א אומשולדיג קינד, און דאס האט ער יעצט נעבעך אויסגעגעבן, זאגט ער הלוואי ווען ער גייט ווען פארהעלפט פארדעם, ווייל אזוי האט ער זיך באשמוצט זיין נאמען מיט אלעם, ער האט פארלוירן זיין ווייב מיט די קינדער. באט עניוועי, ער איז געגאנגען פאר העלפ, און ער האט זיך צוריק געכאפט, אבוויעסלי זיין ווייב וויל נישט מיט אים צוריק גיין וואוינען, אבער ער האט געטראפן אן אנדערע פרוי, וואס זי איז אויך געווען א פראבלעמאטישע פרוי מיט די עניינים, זעהט אויס איר טאטע האט אויך נישט געהאט וואס צו טון, און ער האט מיט איר געטשעפעט, על כל פנים ס'איז געקומען צו א מצב וואו ער גייט חתונה האבן די וואך. און ער זאגט מיר דו ווייסט נישט וואס דער האטליין טוט פאר מענטשן? ווען איך פאלג דיך ווען און איך האב געוויסט כ'האב אן ענגער און דו האסט געהאלטן אין איין זאגן מען זאל גיין פאר העלפ וואלט איך געקענט ארויסגעבן דעם ענגער פארן דאקטער וואלט איך נישט געדארפט צוקומען אז איך זאל נעבעך גיין זינדיגן איך ווייס נישט וויפיל ער איז געווען נעבעך בשעת ירידת המוחין מסתם א האלב יאר א יאר צי אפשר אנדערטהאלבן יאר ער האט זיך אפילו ארויפגעלייגט אויפן אינטערנעט א פיקטשער ער איז געי ער האט זיך אפגעשניטן די בארד ער איז געי און אמאל האט ער עס אראפגענומען. ווייל עטס האטס נישט קיין השגה ווי ווייט דאס שטערט פאר א מענטש, דאס הרג'עט אוועק די מענטש, און איך בעט יעדן איינעם, אויב דו ביסט א פגוע גיי פאר העלפ, און אויב מ'האט דיך פוגע געווען זאלסטו גיין צו די פאליס, אחד אפס אפס, אין אמעריקע איז ניין וואן וואן, דאס אז מען טוט פאר זיי שטילט אפ אסאך פונעם כעס און אסאך פונעם ענגער. שוין, יעצט, היינט איז דער זעקסטער טאג פון חנוכה, ס'איז יסוד שביסוד, יעדער זאל זיך אונטערנעמען גוטע זאכן, מ'מוז זיין אפגעהיטן, און די פרויען האב איך געזאגט זאלן זיך אונטערנעמען מען זאל מער איינהאלטן טהרת המשפחה, שטייט ס'איז פאר יעדן אויסגעוואקסן א מקווה ביי זיך אין הויז, ווייל אידישע טעכטער האבן נישט געוואוינט מיט זייערע מענער, זיי האבן זיך פורש געווען, ווייל די יוונים האבן נישט געלאזט מ'זאל גיין אין די מקווה. זיי האבן געזאגט דו ווילסט זייף דיך אפ וועסטו זיין קלין, אבער דעם ענין פון טהרה האבן זיי נישט פארשטאנען, דער רמב"ם זאגט דאך אז דאס איז א א סוד טהרה, איז במילא האבן זיי נישט געוואוינט מיט זייערע מענער, זיי זענען געווען פרושים, האט זיי דער אייבערשטער באצאלט ביי יעדן שטוב איז אויסגעוואקסן א מקווה, און דאס איז א קוואל מקווה, ס'איז דעם אייבערשטנ'ס א מקווה, ס'האט זיכער מטהר געווען און אראפגעברענגט הויעכע נשמות, אזוי האט מען זיך געקענט ווייטער האלטן אינעם גרויסן גלות. יעדער איינער זאל זיך צושטעלן און מקבל זיין עפעס גוטע זאכן פון אזא יום טוב, דער יום טוב חנוכה זאל נישט אוועקלויפן און מ'זאל בלייבן אן גארנישט. דאס האב איך צוגעלייגט א שטיקל עמורדזשענסי. יעצט קומט בערך נאך א שעה א דרשה וואס רעדט אויכעט פון אסאך. וויכטיגע זאכן האטס מיר אלע א פרייליכן חנוכה און אלעס גוטס. דאס איז די שיעור פון פרשת ויגש און פון חנוכה? א גוטן טאג, דערנאך בין איך געגאנגען פרשת מקץ, איך לייג אריין די שיעורים עז דעי קאם, נישט לויט די סדר פון די וואך, עניוועי. וואס איך וויל אייך זאגן איז אז ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם, סגייט דורך מקיץ די ענדע שנתים פון אלע יארן און ימים מ'זעהט מ'האט נאר געלעבט טעג, ס'שטייט השם ברך את אברהם בכל, אברהם אבינו האט דורך געלעבט אלע טעג האט ער געלעבט, א טאג וואס מ'איז נישט עוסק אין עבודת השם און מ'שטייגט נישט הייסט נישט געלעבט, סאו ואברהם זקן בא בימים. ער איז געקומען מיט אלע טעג, ממילא איז השם ברך את אברהם בכל האט ער אלעס געהאט מיט זיך. יעצט, אונז דארף מיר פארשטיין, די יארן לויפן, שנים יסעו, די יארן פארן, שטייט דארטן ווען מען האט געטראגן די משכן, שטייט שנים יסעו זענען געווען, זיי זענען געווען די צווייטע וואס האבן זיך געצויגן, אמאל האט א אינגל נישט אויסגעהערט דעם רעבן אין חדר, און די רבי פרעגט וואס טייטש שנים יסעו? זאגט ער שנים יסעו די יארן פארן האט די רבי אנגעהויבן צו קרעכצן אוי זאגסטו גוט שנים יסעו עניוועי ס'פרשת מקץ ס'קומט שוין די ענדע קץ שם לחשך ס'איז חנוכה איך האב ענק שוין געזאגט אז יוסף הצדיק'ס מכירה די תיקון דערפון איז בנר חנוכה וועגן דעם געפאלט זיך חנוכה אייביג אדער אין וישב אדער אין מקץ אדער אין ויגש אין די סדרות אייביג און אזוי ווי יוסף הצדיק איז אויסגעלייזט געווארן פון די תפיסה קץ שם לחושך אזוי האט דער אייבערשטער כלל ישראל אויכעט א מיט אויסגעלייזט ווערן, מען זעהט ממש איך זאג ממש איך קען נישט גלייבן וואס וויאזוי כלל ישראל קיין עין הרע רוקט זיך פאראויס אין אלע אירע עניינים איז עס אין די גיטין פסולים ס'דא יעצט אין בני ברק טוט זיך אפ וועגן א גט כ'האב ענק שוין געזאגט. דער דער בחור איז אַכט און דרײַסיק יאר אלט און ער נעמט א גרושה, די גרושה האט דריי קינדער, יעצט יעדער האט אנדערע פראבלעמען, יענער האט זיין פראבלעם איך האב מיין פראבלעם, זיי האבן א פראבלעם וועגן א גט מעושה, פיין, ס'איז איינער חיימאוויטש מען האט אים געצווינגען און ער האט געמוזט געבן א גט, למעשה איך האב א פראבלעם ווייל ס'איז דא דריי קינדער, אז ס'איז דא דריי קינדער און דער.

און איך ווייס אז דער דאסקאלאוויטש איז אויך געגאנגען דארטן פאר העלפ, סאו העי וועיט א מינוט, אויב דאס איז דער תוצאה דערפון, בעסיקלי ס'האט אויף אזויפיל געהאלפן עס גיין פאר העלפ, אז ווען מ'קומט אין קאורט זאל מען זאגן ליסטן איך בין קראנק און איך גיי פאר העלפ, מער פון דעם איז עס גארנישט ווערט. חוץ מזה אז ער נעמט מעדיקעישן אז ער זאל נישט האבן קיין תאווה, אז ער גייט חתונה האבן וועט ער דאך מוזן אויפהערן דעם מעדיקעישן. ווייל ער קען דאך נישט נעמען א פרוי און זי מעגן זיין אז ער זאל איר נישט געבן דברים שבין איש לאשתו, כ'מיין דאס איז א מקח טעות אפילו טאמער קען ער דאס נישט דעליווערן, איז די גאנצע קדושין נישט קיין קדושין. סאו דא גייט זיין פראבלעמס אז ס'איז דא דריי זיסע קינדערלעך וואס זיי וועלן זיין אזוי ווי א לעמעלע אין די מויל פון א לייב וואס ער איז גרייט צו בייסן, און דאס איז א פראבלעם.

איז דער מענדעלע ער האט געזאגט מיר איז גוט די רבנות אויך ס'איז דא א גט פון די רבנות איך האב נישט קיין פראבלעם מיט די רבנות געקומען די בית דין פון אשדוד וואס זענען געווען ער געוואוינט אין אשדוד זיי האבן געבעטן מענדעלען ער זאל נישט לאזן מסדר קידושין זיין נאר אז מ'געט נאך א גט נאכדעם איז געקומען ר' נסים קארעליץ בית דין זיי האבן אויך געבעטן. און יעצט האט זיך אריינגעמישט הרב לאנדא פון בני ברק. ר' לאנדא האט געשריבן א בריוו א בריוו אז דא אין בני ברק קענען זיי נישט חתונה האבן האבן זיי אים צוריק געענטפערט די חתונה אינמיטן תל אביב איך האב מיט דיר גארנישט דו ביסט באלעבאס אויף דיין שטאט און נישט מער. האט הרב לאנדא צוריק געענטפערט איך וועל דיר ווייזן אז איך בין באלעבאס אין תל אביב אויך איך בין א רב יעצט וועט מען זעהן וואס וועט זיך אויסלאזן צו די חתונה וועט זיין אן נאך א גט צו נישט. יעצט אלע רבנים האבן געזאגט אז מ'זאל ביז פרייטאג, דעם פרייטאג וואס איז געווען פרשת מקץ, ווען קריאת התורה איז געווען מקץ, זאל מען האבן געגעבן א גט. בין איך געגאנגען און איך האב געפרעגט די רבנים, איך פארשטיי נישט, עטס זענט עטס זענטס טאטאל אוט אוו יור מיינד? אז ער געבט א גט פרייטאג דארף מען דאך ווארטן צדיק בית יום. ווען א פרוי גט זיך, שטייט אין שולחן ערוך קלאר אפילו זי האט נישט געוואוינט מיט איר מאן, אפילו ער איז געווען אין האנג קאנג און זי געווען אין ניו יארק, ביז ווילאנג עס גייט נישט דורך נײַנציק טאג, פלאס דעם טאג וואס מען האט געגעבן דעם גט, פלאס דעם טאג וואס זי גייט חתונה האבן, ס'הייסט צדיק בית יום, ביז ווילאנג מען טוט נישט דורכגיין צדיק בית יום קען מען נישט חתונה האבן, פארוואס? די פשטות איז, ווען מען וואוינט יא איינער מיטן אנדערן איז ווייל מען זאל קענען זען פון וועמען דאס קינד איז געבוירן, לאמיר זאגן זי וועט האבן א קינד, נו, וועסט דאך נישט וויסן צו ס'איז פונעם ערשטן מאן צו פון צווייטן, איז אז מען ווארט. צוויי און נײַנציק טאג מ'ווארט צדיק יום איז שוין הוכר עוברה, זעהט מען שוין אויף איר אז זי איז מעוברת, ממילא אז ס'איז הוכר עוברה דעמאלטס ווייסט מען פון וועמען דאס קינד איז, דארף מען ווארטן צדיק יום, און די טאג פון גט און די טאג פונעם חתונה איז נישט אריינגערעכנט, איז עס צדיק בית יום. שרייבט צו די רבנים ס'איז א מפורש'ער מחבר עטס קענטס דא קיין שידוך נישט, עטס קענטס נישט שטיין מיט איר אונטער די חופה ווען ס'איז נישט דא צדיק בית יום, זאגן זיי אה טאקע. איר זעט דאס וואס איך וויל אייך ווייזן? יעדער איז א רב, יעדער קען אלע דלת שולחן ערוך, יעדער איז הרב, הגאון, הצדיק, הקדוש, הטהור, אלקינו ואלקי אבותינו, ער איז אלעס. עס קומט א פשוט'ער מחבר, יעדער האט עס פארקוקט. וויאזוי, איך מיין, האו דאס דיס ווארק? דאס איז וואס דא גייט פאר. עניוועי, טאמער, טאמער הייבט זיך יעצט אן א סצענע פון צדיק יום, גייט זיין פרייליך. נאר ס'וועט זיך נישט אנהייבן. איך זאג אייך וואס ס'גייט זיין, דאס ווייס איך, איך האב רוח הקודש, איך האב ענק שוין געזאגט אמאל, איך האב רוח הקודש, איך הייס נחום, און זעהט אויס איך הייס נחום נ, נחום נביא, נחום האלקושי, עניוועי, מ'עט זיך אויספייפן אויף די גאנצע תורה און פארטיג, דאס איז וואס דא גייט זיין, מ'עט אפילו נישט איבערגעבן נאך א גט, ווייל ס'איז דא יעצט אן ערנסטע פראבלעם. איך בין געווען אין שיכון סאטמאר אין בני ברק האבן זיי מיר מסביר געווען דער פראבלעם איז זייער סיריעס אין בני ברק אליין איז דא אפשר צען יונגעלייט וואס האבן זיך גע'גט מיט אזא גט מעושה יעצט דא איינער וואס הרב געשטעטנער האט אים אויך אויפן האטליין די גאנצע צייט איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל איך גיי נישט דא באליידיגן מענטשן למעשה דאס ווייבל האט א גט זי שוין א יאר גע'גט קיינער וויל זי נישט טאטשן מיט א טען פוט פאול יעדער זאגט זי נא ס'איז א גט מעושה זאל איבער נעמען א גט, דעמאלטס וועט זיין אלעס גוט. געהערט? בנוגע מיין האטליין. מען זאגט אזוי, נחום ראזען קען זיך נישט משדך זיין מיט אים פארוואס ער האט נאך א האטליין. ער וועט צומאכן דעם האטליין, דעמאלטס וועט מען זעהן. זאג איך יענעם, ניין ניין ניין ניין ניין, דאס איז נאר אן אויסרייד. ס'איז נישט דו האסט א שידוך וואס יענער זאגט איך וויל אז זאלסט צומאכן נעם איך דיך. נעה. דאס איז דעמאלטס וועט מען זעהן. דעמאלטס וועט משה רוצח פרידמאן זאגן, ניין די רבנים לאזן נישט, די זעלבע אויך, ס'וועט זי קיינער עניוועי נישט נעמען, ווייל אז זי געווען אזא חוצפה'ניאק און זי געקענט א מאן אריינשטעלן אין תפיסה אויף עפעס דרייסיג צו זעכציג טאג איז ער געזעסן, קיינער גייט איר נישט טאטשען, די הייסט א משוגענע פרוי, נאובאדי איז גאנא טאטש הער, נאר מען פארקויפט איר זאל נעמען נאך א גט, אדרבה איך בין מסכים זאל נעמען איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, איך זאג נאר דאס איז אונזער מענטאליטי, סאו למעשה איז אזוי, מען גייט. סאו האבן זיי דא יעצט א פראבלעם מיט שיכון סאטמאר מיט דעם וואוול, אבער זי איז נאך נישט קיין כלה. ס'איז אבער דא א גרעסערע פראבלעם, ס'איז דא פינף אדער זעקס וואס האבן שוין לאנג חתונה געהאט און זיי האבן שוין קינדער אויכעט. יעצט אויב מוזן מיר אננעמען אז דער גט פון דעם חיימאוויטש מוז מען איבער מאכן, נו יעצט וועט זיך שטעלן א קשיא בת ישראל מי התיר לך, דאן פאנגסט דו דאך אן יעצט צוריק צו גיין היסטערי מיט אסאך יארן און מאכן פרויען וואס זענען בחזקת.

זיי האבן געמאכט יעדע זאך האבן זיי געמאכט א ראנג מאוו, און עט די ענד אוו די דעי כלל ישראל צופאלט צוביסלעך ליידער, יעצט לאמיר גיין ווייטער, סאו דער הרב געשטעטנער האט געמאכט א מוראדיגע דזשאב, ווען נישט וואלט דאך אינגאנצען פארגעסן געווארן דעם ענין פון א גט מעושה, ס'טייטש אזוי.

ס'איז דא אזוי, ס'איז דא אז מען גראבט דא טויטע אין ארץ ישראל, ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט קיין דזשאוק, מען גראבט טויטע, ס'איז געפערליך. יעצט לאמיר גיין אביסל און צו פארשטיין וואס דא טוט זיך מיט די טויטע, כ'האב שוין מסביר געווען פאריגע וואך די גאנצע זאך, אבער איך וויל ווייטער האלטן אין איין צו רעדן ווייל ס'קומט צו נייע זאכן אין סאטמארע בית מדרש, און דא א איד וואס ער הייסט מענדלאוויטש ער גייט נאך געלט פאר אלע מינע צדקות, הער איך אז ער איז געגאנגען נאך געלט פאר זיין תולדות אהרן, אזוי ווי תולדות אהרן איז דאך יעצט בשפל המצב, ווייל ס'איז דא מסתם פערציג אינגעלייט וואס האבן דירות דארט, דארט ווי מ'גראבט די טויטע האט תולדות אהרן רבי געזאגט אז קיינער זאל זיך נישט מישן מ'זאל נישט גיין מלחמה האלטן,

ער איז נאך יעצט נישט געקומען צו זיך, ס'איז שוין דורך א וואך צוויי און ער וועט קיינמאל נישט קומען צו זיך, סאו קודם כל האט ער א פילינג וואס דאס הייסט אז מען באליידיגט מענטשן, ווייל זיי האבן דאך אלס זיי זענען געווען די שלעגערס פאר יעדן איינעם פאר גאנץ סאטמאר און זיי זענען געווען די היטמען, עס זעט אויס ווען מען שלאגט זיי שטייט עס זיי נישט אזוי גוט, אזוי אבוויעסלי אזוי זעט עס אויס, עניוועי. נאכדעם רופט מיך איינער אן פון תולדות אהרן. איך בין דא געווען אין ארץ ישראל, זאגט ער מיר, קענסט אריבער קומען יעצט צו אונז, היינט זעהן מיר שוין וואס זלמן לייב איז מיט זיין גאנצן בעזעם, זאג איך אים, רבי איד, מיר טוט אויך וויי אז ער גראבט אויס טויטע, מיר טוט אויך וויי אז מען הערט נישט קיין ווארט, מען זעהט אין די ווידיאס ווי מען נעמט ארויס גאנצע סקעלעטנס און זיכער תנאים און אמוראים אדער גאר אידן וואס האבן נאך געגעסן פונעם קרבן פסח אין ירושלים, און זיי האבן געזונגען חסל. סדר פסח כהלכתו, זיי האבן ממש גוט געגעסן פון קרבן פסח, און די אידן נעמט מען ארויס פון די מערות וואו זיי ליגן שוין אפאר טויזנט יאר, און מען געבט א האק אויף דעם קאפ, און מען האקט אפ די פיס, איר דארפט זען ווי אזוי מען בוטשערט זיי ארום, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז בעיסיקלי דא די מלחמה ווער ס'זאל מאכן דאס געלט, צו דוד שמידל מיטן פידל זאל מאכן דאס געלט. צי די אנדערע חברה זאלן מאכן די געלט איז אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן, באט עניוועי לאמיר גיין ווייטער. זאג איך אים איך וויל גיין צו תולדות אהרן, ביי מיר איז זיין תולדות אהרן אפגעפרעגט, איך וואלט נישט געגאנגען מיט זיי שטיין אינאיינעם. זיי קענען צולאזן די זאכן פאר וואס ס'שטייט צו פארלירן אפאר דאלער? נעה! אויב אזוי האבן דאך די ציונים שוין קלוגער געטון, זיי האבן שוין אין די ניינטין פארטי עיט האבן זיי שוין אנגעהויבן צו כאפן געלט און די אלע אנדערע ישיבות. וואס האבן גענומען געלט האבן אלע יארן שוין געטון קלוג, איך זאג נישט זיי האבן געטון קלוג חס ושלום, איך רעד לשיטתכם אז עטס זענט יעצט געווארן קלוג צו נעמען געלט פון זיי, און וואס האט עטס געוואלט פון די אמאליגע וואס זענען שוין געווען קלוגער, עניוועי ס'איז א ביטער אומגליק. יעצט טענה איך צו די חברה פון תולדות אהרן, איך וויל נישט זיין קיין תולדות אהרנ'יק, איך האלט אז עטס זענט היינט פונקט אזוי ווי אלע פארברעכער, איז ממילא האב איך גארנישט מיט תולדות אהרן, היינט זוך איך שוין נישט צו זיין תולדות אהרן, ווען די רבי איז מיך מקרב לאך איך שוין פון אים, ווייל איך זעה ער איז א פעיק, פאוני, פראוד, דאס אלעס וואס ער איז, אלע יארן האט אים די עדה געבעקט, איך דענק ווען זיין טאטע איז געשטארבן איז געווען פארהאקטע מעשיות מיט א צוואה, שפיכות. מ'האט גענומען הענד אנאליסיס, מ'האט גענומען אזעלכע מענטשן וואס זיי קענען ליינען האנטשריפטן, כתב ידות, און מ'האט אויסגעפיגערט ווען יא זיין רבי און נישט זיין רבי, לאז אפ, געקומען א איד רבי יצחק פריד, ער איז אריין צום בית דין און ער האט געשריגן, מ'קען נישט לאזן תולדות אהרן צופאלן, דוד'ל זאל זיין רבי! און אפאר טאלער האט ער און ער געבט אויך האט מען אים געפאלגט איז דוד'ל געווארן רעבע, פיין יעצט זיי רעבע יעצט שלינג עס אראפ און ס'איז שוין אסאך בעסער דיין ברודער איז שוין בעסער אף ווייל דיין ברודער דארף נישט מאכן אזא ערנסטן דעסיזשען צו נעמען א גאנצע קהילה וואס זייער רעבע דער פריעריגער דיין טאטע האט געארבעט זיי ארויס צו כאפן פון דעם טרייפענעם געדאנק פון ציונות און פון נעמען געלט פון מקורות זרים. און נעמען אזא קהילה און אראפפירן אינגאנצן פון וועג. ס'איז ביג דיעל. איטס טערעבל. אז דו קענסט נישט צוזאמהאלטן די קהילה אויפן אלטן אידישן סיסטעם סאו וואס האט מען פון דיר? סאו איך האב גארנישט מיט תולדות אהרן און רופטס מיך נישט איך בין נישט אינטערעסירט מיט ענק צו האנדלען מער. ווייל יעצט זעהט עטס וואסערע א רשע זלמן לייב איז ער קען אינטערשרייבן ער קען לאזן באליידיגן מענטשן פאר גארנישט און יעצט הייבט עס ענק אן צו כאפן אוה. נאנאנאנאנאנא יו מעיד די ביג מיסטעיק תולדות אהרן עטס זענט פינישד נאך גארנישט ס'וועט נאך פון גארנישט באדערן עטס וועט מאכן מער געלט ביי די פרייע ווי ביי סאטמאר די מדינה האט אייך געבן און געבן אסאך מער געלט נישט געבנדיג גייט איר האבן פון זיי מער וויפיל איר האט פון סאטמאר נאר דאס איז געווען די דרך פונעם רעבן אויף דעם האט די רבי געדארפט בויען און הארעווען און אויפארבעטן זיין תלמיד דעם תולדות אהרן רעבן עטס ווייסט נישט. עטס מיינטס עס איז אים אייביג גוט געגאנגען פאר אונזער רעבן? ס'איז געווען צייטן ווען דער רבי האט נישט געהאט דורך צו גיין דעם טאג, ס'איז געווען אמאל א צייט וואס ס'איז נישט געווען צו באצאלן פאר די מקווה, און ס'איז געקומען אידן זיי האבן געגעבן צדקה פארן רעבן האט דער רבי געזאגט דאס געב איך פאר תולדות אהרן ווייל זיי זיצן בתוככי ירושלים און זיי שלאגן זיך פאר אידישקייט, און דער רבי פלעגט שטאלצירן עס איז מיין תלמיד.

גיי נישט פאר תולדות אהרן מען גראבט טויטע זיי גראבן טויטע יעצט לאמיר צו צולייגן די זאך אויף אלע אופנים די קודם כל דאס אז ער האט געשריגן און ער האט געזאגט מען זאל נישט גיין פאר געלט פאר תולדות אהרן דאס איז הונדערט פראצענט בצדק מען טאר נישט גיין נאך געלט פאר תולדות אהרן. זיי נעמען פון די מדינה, לויט ווי איך האב פארשטאנען פון אסאך פלעצער, זיי נעמען עס אונטערן נאמען זוויל צי אונטער אנדערע נעמען, יא ס'אומרעכט די גאנצע זאך, און זיי זענען א חלק אין גראבן פון די טויטע, יא זיי זענען, איך בין דא אין ארץ ישראל מען זעהט ווי וואס דא גייט פאר, מען גראבט די טויטע. און מען טאר דאס נישט מחזק זיין און מען דארף זיך אויף דעם שלאגן. ביז צום לעצטן טראפן בלוט, מען נעמט ארויס תנאים און אמוראים פון די קברים. א איד האט אמאל געזאגט פאר א צווייטן, בארג מיר א טאפ, האט ער אים געבארגט, איז ער געקומען צוריקצוגעבן, זאגט ער, כ'האב נישט, זאגט ער, איך ווייס נישט, איך קען דיך נישט, רופט ער אים צו דין תורה, פרעגט דער בית דין, וואס טענה'סטו? זאגט ער, איך טענה, ער האט ביי מיר געבארגט א טאפ, ער האט עס קיינמאל נישט צוריקגעגעבן, פרעגט בית דין, וואס טענה'סטו? די ריפט טענה'ן אזוי, קודם האב איך קיינמאל פון אים נישט געבארגט, און נאכדעים האב איך עס אים שוין צוריק געגעבן אויכעט, ער געדענקט נאר נישט, און דריטענס איז עס געווען א צובראכענער טאפ, ממילא האב איך עס אוועק געווארפן. איר הערט דא די טענות? איין טענה מיטן צווייטן קומט נישט צוזאמען, ס'איז די קאנטראדיקשאן דאס פארקערטע, די זעלבע דא אויכעט, זיי טענה'ן קודם כל גראבט מען נישט, דאס גראבט מען נישט ממילא איז דאך פטור די גאנצע זאך. נאכדעם טענה'ן זיי ואם תמצי לומר מען גראבט יא איז טרעפט מען גארנישט מען טרעפט נישט קיין ביינער האבן זיי גאנצע תשובות ווארום אז אויב מען טרעפט נישט קיין ביינער מעג מען און נאכדעם מען טרעפט דאך יא גאנצעטע סקעלעטן און זאכן. גופים וואס ס'איז שוין אלט טויזענטער יאר אין דר'ערד טרעפט מען דאך יא. טענה'ן זיי נע דאס איז גויים. הער וואס דא גייט פאר. דער תירוץ איז מען גראבט. שמידל'ס ארגענעזעישאן האט באקומען גרויס געלט דאס אוועקצוריקן און שמידל האט יעדן אין בוידעם. יעצט זאגן זיי דוד שמידל איז אן ערליכער. ס'איז זיין שיטה, אויב ער האט א שיטה וואס יענער טוט און ס'הערט איינס איין און מיטן צווייטן קלאפט נישט. און ס'איז א גרויסע שאנד אז אונז האמיר זיך געלאזט אלץ פון די ירושלימ'ער שקצים און אונז זעמיר געגאנגען אין מלחמה פאר זיי. יעצט זאלמיר גיין ווייטער. יעצט ווילן זיי אז אונז זאלמיר גיין אין מלחמה פאר זיי. דער הייזעריגער יצחק שטערן זיצט און מאכט גרויס געלט. שנארט פאר די ארגענעזעישן וואס דאס הייסט אתרא קדישא און למעשה טוען זיי די ארגסטע זאכן וואס ס'איז דא. און די אנדערע ארגענעזעישן וואס גראבט איז אויך די זעלבע. יעדער גראבט רבותי מען קען נישט מאכן אין ערגעץ א געהעריג הויז מ'זאל נישט טרעפן קיין טויטע. איך האב א חבר וואס האט מיר געזאגט ער האט געגראבן דארטן ביי זיין הויז ער האט געקויפט א הויז אינמיטן ירושלים. איך וויל נישט זאגן אין וועלכע געגנט, און מ'האט געטראפן גראד ביינער, ער איז געגאנגען און ער האט געפרעגט א שאלה, האט מען געזאגט ברענג פיר פינעף לאסט מאשינס מיט צעמענט און פיל עס אן, נישט, און נישט אום קומען די חפירות די ארכעלאגיע ס'איז כמעט נישט דא ווי מען גראבט און מען טרעפט נישט קיין עצמות.

דער וואס האט געשריגן מען טאר נישט געבן קיין געלט פאר תולדות אהרן האט ער גוט געטוהן. נאר לאמיר עס טוהן צעלייגט, ס'איז נישט אינגאנצן גוט. אויב ס'איז דא אזא זאך אז זיי גראבן, פארוואס זאל מען נישט אהעררופן תולדות אהרן און מ'זאל זיך אראפזעצן מיטן? נישט דער וואס ס'גייט, מענדלאוויטש, וואס ס'גייט נאך געלט פאר תולדות אהרן איז דער שולד, אויף אים דארפסטו נישט שרייען. און אז די שרייען אויף אים וועט גארנישט זיין עניוועי, טאר יא גיין אויף געלט און טאר נישט גיין אויף געלט, דערווייל דראגט מען די טויטע, מען האקט אפ, מען זעט פיקטשערס ווי מען האקט אפ די קעפ פון א סקעלעטאן, עס איז אלט טויזענט יאר און מער. בקיצור, נאכדעם איז דא נאך א זאך. אין ביהמ"ד וואלט נישט געווען אזא זאך איינער זאל זיך נעמען שרייען אויף איינעם, פארוואס? ווייל עס איז וועל קאנטראלד, די קהילה איז מורא'דיג וועל קאנטראלד, און אזוי זענען אלע אנדערע קהילות אויכעט. אין קארלין איז אויכעט נישט זעהן די זעלבע, און אין דושינסקי איז אויך נישט זעהן די זעלבע. יעצט קומט א מענטש וואס ער האט זיך איינגערעדט אז ער איז משמרת הצניעות און ער האט בא'גנב'עט דעם עולם מיט הונדערטער מיליאנען דאלער, און די זנות איז אנגעגאנגען כחוט השערה פאר יעדע קאסאדע. ובלק בן ציפור מלך למואב, און ער גייט שרייען אין בית מדרש, איך מיין איר וויסט ווער א באלעבאס איז זאליקא? זאליקא איז אבער דער זעלבער א באלעבאס ווי איך, פונקט ווי איך האב נישט געקענט גארנישט זאגן קען זאליקא גארנישט זאגן, נאר דאס האט מען אונז ליידער אזוי אויסגעלערנט אלע יארן, דאס איז דאך דאס דער פראבלעם. אונז האמיר דעם רעבן נישט פארשטאנען, דער רבי איז געווען א זייער א פריינטליכער מענטש, ער האט גערעדט צו יעדן, און אפילו צו דעם הויפט פון די פאליס ווען ער איז געקומען אויף ארץ ישראל האט ער אים באגריסט, ער איז געווען זייער א פריינטליכער מענטש, דער רבי האט אים אפילו געפרעגט ווער ער איז, האט ער געזאגט אינדערהיים איז ער פון סאטמאר, האט ער אים געפרעגט וויאזוי האסטו געהייסן, האט ער געזאגט לייזער אזוי און אזוי, זאגט דער רבי אוי. ובא לציון איז ער געקומען אויף ציון, אויס, גואל איז ער געווארן אן אויסלייזער, אויס לייזער. דער רבי האט געוואוסט אז ווען איך וויל זאגן מיין שיטה גיי איך נישט זאגן דעם פאליסמאן אין די גאס, ער איז נישט באלעבאס, איך זאג עס אין בתי מדרשים, איך זאג עס אין די גאס, אבער איך אטאקיר נישט א מענטש פערסאנעל, דאס איז דאך געווען אונזער סיסטעם, דער סיסטעם איז געווען, מען האט אטאקירט די מענטש פערסאנעל, מען האט זיך געקענט ארויסזעצן טענה'ן אויף עני זאך. קודם האט מען דיפעימד די מענטש, צוקלאפט און צושאסן און נאכדעם גיי הייב דיך אויף. מען האט צוגענומען די גאטשעס אין די מקווה. מען האט געטון וואס מען האט געקענט. מען האט ר' משה יוזפאוויטשן ארויסגעטראגן מיט א קאסטן אין בית מדרש, אינדרויסן אין פראנט פון בית מדרש. דאס איז געווען אונזער דין. די מלחמה איז געווען געצילט אויף דעם מענטש פרייוועט, און ווער ס'טוט דאס דער.

פופציג דאלער געווען א סאך געלט ווען איך בין געווען א יונגל. מען קען טרעפן מער ווי צוויי לאליפאפס מיט א פאטעיטא טשיפ. נעמט זיך ארויס פון די טאש דער רבי און זאגט אים, ווינקט אים אזוי ער זאל צוקומען צום אויער נאנט, זאגט אים, דאס געב איך פאר אייך, דאס איז אייער קאמישאן, פאר מזרחי וויל איך נישט געבן, אבער איר דארפט דאך מאכן פרנסה, זעה דאס איז א איד א שומר תורה ומצוות, דאס געב איך פאר אייך, דאס איז דער קאמישאן. וואס זיי דארפן נאכגעבן, איך געב עס גראד פאר רב, אבער מיט זיי וויל איך נישט האנדלען. א איידלער איד געווען, נאר ס'געווען אפאר בארבאריענס, און זיי האבן דעם מענטש אנגעלערנט פאלש, און מ'האט יעדן באפאלן פאר גארנישט און פאר נישט. ווי קומט עס א חוצפה אז אין בית מדרש זאל קענען קלאר, דער משוגענער צעלאזטער פערד וואס ער האט אונז באגראבן די גאנצע קאמיוניטי. און יעדער זעהט עס שוין, עס איז שוין נישט קיין ספק ביי קיינעם, און קען זיין וועגן דעם וויל מען עס שוין ארויס, בקיצור ער זאל זיך נעמען שרייען אויף א פרעמדן מענטש אין א בית מדרש? דאס איז נאר דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, א איד האט א סכסוך מיט זיין איידעם און האלט זיך חלילה ביים גט'ן, נעמט ער עס אויס אין שול, וואס איז די שול שולדיג? ווילסט עס אויסנעמען גיי ארויס אינדרויסן, די שול איז נישט קיין פאנטשינג גראונדס.

ס'איז לא קרא ולא שנה ולא שימש תלמידי חכמים, האט זיך מיטן אייגן טאטן געקריגט, ער האט געהאט אמאל אינדערהיים א טאכטער א כלה, האט ער זי נישט געשיקט צום זיידן געזעגענען פאר די חופה. ס'איז געווען א ליידיגער שטריק, ווייל ער האט געזען אז די טאטע האט מער ליב געהאט די ארעמע. עניוועי.

נאך דעם מוזטו נישט לערנען, דו מוזט נישט דאווענען, קענסט מחלל שבת זיין, קענסט רייכערן אום שבת, דו ביסט עקזעמפט פון אלעם. למעשה אהרן האט זיי קיינמאל נישט געבעקט נאך דעם ווען זיי האבן געזוכט א שידוך און ס'איז אים נישט געגאנגען. ער האט זיי אויך געהאט טיף טייער אין דר'ערד און ער האט געוואלט זיי זאלן שוין אוועקגיין ווייל ער האט מורא געהאט זיי זאלן אים נישט אומברענגען. אבער דאס איז געווען. און דער עולם האט עס צוגעקוקט יארן לאנג, מ'האט פארלוירן צוויי דורות פון די יוגנט, מ'האט זיך מיישב געווען, אונז גיימיר נעמען א נועם המידות, אונז האט מען בכלל וואס צו שטעלן צו די גאס, היינט זעמער נישט די גרויסע קנאים, ס'איז נישט דא וואס זיך צו שלאגן, שוין לאמיר זיין נארמאלע מענטשן, לאמיר נישט נוצן די בחורים פאר די אלע שייגעץ, און מ'האט געעפנט די ישיבה אין קווינס, האט מען צוגעמאכט אלע קליינע ישיבות, און ס'איז געווען געבליבן פאר איין זאך. אז מען גייט זיין נועם המידות, איידלע בחורים, קיינער וויל נישט די קינד זאל אהיים קומען, גיין קלעבן פלאקאטן א גאנצע נאכט שרייען, ווארפן שטיינער אויף די שונאים, אה, פארטיג. איי ס'פירט עס א שטריק? און שוין זאל זיין א שטריק, כ'האב אמאל נאכגעזאגט אז סרולטשי האט געזאגט, חסידים זענען אזוי ווי א שנירל מיט פערל, ס'ווערט צאמגעהאלטן ביי א דינעם שטריק, און די חסידים זענען פערל. אזוי ווי א פרוי גייט מיט א פערל, מיט א לאנגן דאס, וואס האלט צאם די פערל, טייערע פערל, האלט צאם א פוסטער שטריק, האט סרולטשי געזאגט, א רעבע איז אזוי ווי א שטריק, ער האלט צאם די פערל, ער דארף זיך אבער קענען צאמהאלטן, סאו בקיצור האט מען גענומען א שטריק און געזען עס זאל פארן. למעשה איז דא זייער אסאך פראבלעמען, ווייל א שטריק בלייבט א שטריק, אז מען לייגט נישט אריין אין בחורים כוחות, ער קומט נישט ארויס גוט. כ'האב אסאך אינפארמעישן וועגן בחורים צו בחורים וואס דארטן גייט פאר ממש דין ודברים, זיי טוהן נבלות איינער מיטן צווייטן, איך האלט אין איין באקומען טעלעפאן קאלס, אויסער דעם וואס שלום שטיצל האט יעדן בחור אריינגעדרייווט ווען ער האט פארשפעטיגט מיט אים מאלעסטעט אויפן וועג, באט אויסער דעם אין די ישיבה איז אויך דא גרויסע פראבלעמען, אבער איך גיי יעצט נישט אריין אין דעם, איך וויל גיין ווייטער.

צוגעשפארט אלע ישיבות און געשיקט צו דיר, ווייל אונז האבן געוואלט אז דו זאלסט קענען אויפשטעלן א דור, וואס דער דור זאל נישט זיין אינוואלווד אין די אלע פאליטיקס, מיט די אלע זאכן וואס זענען געווען אינוואלווד, מיט די רעבעצין נאכווארפן שטיינער, מיט דעם נאכווארפן שטיינער, וויאזוי איז עס יעצט געקומען אז דו האסט געטוישט אינגאנצן? די תירוץ איז, דיין טאטע האט חתונה געהאט מיט דיין מאמען כדת משה וישראל, און דו ביסט א כשר קינד, דו ביסט א זון איין הונדערט פראצענט, מען דארף נישט נעמען קיין די ען עי, דו ביסט א זון פון דיין טאטן, פונעם סיגעטער פויער, און ס'דויערט צייט ביז דער פויער קען זיך בעהעווען, אזוי ווי די גוטע קו מיט די שלעכטע קו, די גוטע קו לאזט זיך מעלקן,

משה רוצח פרידמאן געט דאך דיר עצות און ער איז דאך אזא משוגענער, ער איז נישט קיין נארמאלער מענטש אינגאנצן? סאו ער זוכט אז ס'זאל זיך קאכן? ער כאפט נישט יעדע אקציע וואס סאטמאר מאכט היינט שאטן זיי נאר. ווען מ'האט געמאכט אקציעס אויף אידישקייט ווען ס'איז געווען די רבי זכרונו לברכה אינוואלווד. דאס איז געווען א הייליגע קאמף, אבער היינט איז אלס ליגענט, בלאף, געלט, יעדער ווייסט שוין היינט אז אלעס איז געלט. דוד שמידל שלאגט זיך נישט אז מען זאל נישט גראבן די טויטע ווייל ער האט מורא אז ס'איז אן עבירה, דוד שמידל שלאגט זיך ווייל זיי קענען אן דוד שמידל אויכעט. און זיי נעמען ביליגער, און ממילא איז דוד שמידל געווארן אינגאנצן אפגעפרעגט, און ממילא וויל ער יעצט אנהייבן א גאנצע מאוומענט, סאו יעדער ווייסט דאס איז א פאלשע זאך, נאכאמאל, מען דארף זיך שלאגן און מען טאר נישט צולאזן מען זאל גראבן טויטע, אבער נישט ווייל דוד שמידל קומט צו ענק, ווייל דוד שמידל גראבט אויף אנדערע פלעצער אין נשר, בין איך יעצט געווען, ער גראבט דארט ווייטער.

ער האט נישט קיין רעכט צו נוצן די בחורים פאר זיינע שלעגערס. און נאך דא יעצט מיר גייען ווייטער נאך א טריט זאליקא. האסט אזוי מורא פאר אן עבירה? האסט אזוי מורא אז מ'האט פארשעמט דעם מענדלאוויטש? כ'וויל פארשטיין עפעס זאליקא, אז דו האסט גענומען מיך דאס דאס האט דיך נישט געבאדערט? פארוואס ווייל דעמאלטס איז געשטאנען משה רוצח און ער האט געזאגט דו האסט זיך אייזער ווייל ווען נישט וועל איך דיך אויכעט צופיקסן.

ווען מ'נעמט משה צוקריגט זיך מיט דעם, זאגט ער רבותי עס איז געווען מזויף, עס איז געווען אזוי ווי די פרשה מיט דעם שלום געלאזט צו, די רבי האט געלאזט צו אז ער זאל זיין רעבע, די זעלבע זאך שטיסל מיט אבלים וואס די פארגעגאנגען, מ'הרג'ט ווידער די יוגענט ווייל משה רוצח פרידמאן וויל אזוי, נו דארף מען נישט אבער אזויפיל טוהן, מ'דארף מעורר זיין פאר די עלטערן זאלן וויסן די קינדער זענען אין געפאר. נישט אין ישיבה זענען אין די ארמי, און נאכדעם איז מען ברוגז אז די ישראלים נעמען די בויס אין די ארמי. די ישיבות היינט זענען אין ארמי, נאר אז מען נעמט זיי אין צהל האלטן זיי אויף א לאנד, און אז מען נעמט זיי אין אהרנ'ס אדער זלמן לייב'ס ישיבה דינען זיי די אינטערעסן פון אדער פון אהרן אדער פון זאליקאן. איך זאג נישט אז מען מעג גיין חלילה האלטן א לאנד. כ'וועל דאס אויכעט מסביר זיין, נישט ווייל כ'האב אזוי ליב, מ'זאל גיין אין צהל, ניין. ס'האט מיר דערציילט איינער א וויזשניצער אינגערמאן, מיינס א חבר, כ'מיין שוין נישט קיין אינגערמאן, זאגט ער, ווען קוממיות רב האט געהאלטן אין די נחל חרדי אין קוממיות, מ'האט פארגעלערנט יעדן טאג א שיעור גמרא תוספות, און דער אמרי חיים, ר' חיים מאיר, האט געשיקט בחורים פון וויזשניץ זאלן גיין דארט, פאר וואטעווער ריזען. עט די ענד אוו די דעי זאגט מיר דער מענטש איך קען דאס נישט מוחל זיין פאר ביידע. ער זאגט עריות. די למד וואו כריתות האמורות בתורה געווען ווען עס איז דאך געלינגען מיין גומי. עס איז געווען גארנישט. עס איז געווען א דזשאוק וואס אונז האבן דארט אפגעטון. נאר וואס דען, מען לאזט צו צולאזטע בחורים וואס האלטן נישט ביים לערנען גייט מען זיי נישט שיקן זיי זאלן זיך קענען גיין טון וואס זיי ווילן. עס איז אנבעליוועבל. איך זאג נישט אז מען מעג גיין חלילה אין מיליטער, איך זאג נאר יענער גייט אין צהל האלט ער כאטש א לאנד, וואס האלטסטו? דו האלטסט אויף זאליקאן זיינע משוגענע זאכן? צו פאר אהרנען זיינע משוגענע זאכן? ניין אגב כאטש איך בין ביז ער וועט נישט זעהן אז די רעבעצין ליגט אויף א ניובארן אין אושען פארקוועי וועט ער נישט זיין צופרידן, פארוואס? ווייל דיין טאטע האט געהאט פראבלעמען מיט די רעבעצין, איך מיין וואס האסטו דערמיט? נאר דאס איז די סיסטעם, אויף דעם דארף מען יעצט אויפהאלטן אלע בחורים זיי זאלן ווערן די זעלבע. איך האף אז דער יפו רב האט אמאל געזאגט א גוט ווארט אז מען וועט דעם אהרן נאך ארויסבאגלייטן מיט שלעק פון מאנרא, איך האף אז דאס וועט נאך קומען, נישט וואס איך וויל אנהעצן חלילה, נאר ער האט אזוי געזאגט. און די זעלבע מיט זאליקאן, מען זאל אים אויך נאך ארויסבאגלייטן אזוי ווי עס דארף צו זיין. דאס איז סתם רשעות, דאס איז סיגוט'ס קינדער, דאס איז פאוערן פון די גאס. דעמאלטס ווען דער סיגוטער האט אנגערייצט אז מען זאל ארויסגיין קעגן דעם בעלזער, האט אורי הענדלער געזאגט פארן סיגוטער, דער סיגוטער האט געפרעגט כ'האב גוט געטון? זאגט ער ניין, נאר די חברה ווילן שלאגן. ווילאנג דו האסט נישט געהייסן זענען זיי געזעסן רואיג, אבער אויב דו האסט געהייסן גייען זיי ווערן אנקאנטראלעבל, זיי וועלן דיך אויך נאך ארויסבאגלייטן. עס זעט אויס אורי האט יא געוואוסט וואס ער זאגט. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא א שאלה צי ביי סעקשועל אביוז מעג מען גיין זאגן ביי די צו די פאליס צי נישט. טאר נישט גיין זאגן פאר די פאליס? אפשר טאר מען טאקע נישט זאגן פאר די פאליס? מען זעצט א א מענטשן. דערציילט מיר א איד אזוי. דער איד האט שוין חתונה געמאכט אלע קינדערלעך ברוך השם. ער האט געוואוינט אין וויזשניץ אלס בחור'ל. און ער האט זיך געדרייט אין די מקווה. נישט ער האט נישט געמאכט מעשה נבלה. ער האט זיך געדרייט.
בקיצור, און למעשה ישראל האגער, דאס איז דער היינטיגער רבי, דער וואס האט אכצן יאר געסטראגעלט מען זאל אים נישט ארויסווארפן פאר די דאגס, איז דער ישראל האגער, האגער, נישט האגאר, ער איז א וואוילער, איז ער געגאנגען, איז ער געפארן אויף אמעריקע, און ער האט געשאפט אביסל געלט, איך מיין ער מוז דאך, די ווייב און די קינדערלעך מוזן פון ערגעץ לעבן. יא אבער וויזשניצער רב איז ער דאך שוין נישט געווען, קיין משכורת האט מען דאך אים שוין נישט געגעבן, די אלע וועם ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר זיי און געזאגט מען דארף א ניתוח הונדערט טויזענט שקל איך וועל עס אויסגלייכן איך וועל עס מאכן איך וועל עס באצאלן ער האט באצאלט און שולדיג געווען א מיליאן דאלער חובות פאר אלע גוטע זאכן וואס ער האט געטון אבער עס איז געקומען מען זאל אים צוריק טון האט אים קיינער נישט צוריק געטון דאס איז די דרך בני יודען בקיצור. איז ער צוריק געקומען און גיין אין וויזשניץ אין די מקווה, און אזוי ווי ער איז דאך שוין נישט געווען דער רב האט ער דאך געמוזט גיין מיטן עולם ווייל ס'איז געווען אן עקסטערע מקווה פאר די רבנים פאר רב פאר נעם, און זעט אויס ס'איז אים ארויסגעפאלן דאס בייטעלע געלט האט ער איינער געוויסט ער האט געלט און האט אים עס ארויסגעגנב'ט, און יענער מענטש איז דארט געווען וואס האט גארנישט געהאט דערמיט קיין שייכות ער איז נישט געווען קיין בערזל גנב.

ס'איז נישט ער. דעם גנב האט מען קיינמאל נישט געטראפן. ער האט געמוזט טון זייער א שוואכן שידוך ווייל ער האט געהאט א שלעכטן נאמען, קענסט זיך פארשטעלן? דערהרג'ענען א מענטש? געטון זייער א שוואכן שידוך. און ער האט זיך געמוטשעט א גאנץ לעבן. פארוואס? ווייל סרול האגער האט אים איינגעזעצט אז ער האט גע'גנב'עט. יעצט כ'האב געוואלט פארשטיין. סרול האגער האט געמאכט אין חוץ לארץ פֿינף טויזנט דאלער, צען טויזנט, פֿופֿצן, צוואַנציק, דרײַסיק, פֿופֿציק.

פארוואס האט מען דעמאלטס יא געמעגט גיין צו די משטרה אויף א זאך וואס ער האט נישט געוואוסט זיכער? ס'איז נישט בבירור אז ער האט עס גע'גנב'עט, ער האט זיך געדרייט אין די מקווה, ער איז געווען פונקט ווי יעדע איד וואס האט זיך געדרייט אפאר מינוט מער ווי געווענליך. וואס, מיינט דאס אז ער האט געלייגט זיין הענט צו סרול האגער אין טאש, מיינט דאס אז ער האט צוגענומען זיין געלט? נאר דאס איז די תירוץ. דער תירוץ איז אז יעדער פאר זיך טוט וואס ער וויל, וואס א רעכט האט ער געהאט צו רופן די פאליס? וואס פאר א רעכט? ער האט געהאט א חשבון אפשר אז טאמער יענער וועט מודה זיין וועט ער נאכדעם זאגן אז ער לאט אים באפרייט? מען קען אים נישט באפרייען. און אפילו ווען נישט, האסט גענומען א מענטש און אים אנגעכאפט און געמאכט אזאלעכע עינויים קשים? האט ער דעמאלטס אים געזאגט, זאלסט וויסן, איך האב דיר נישט גענומען גארנישט, נאר א איין זאך קען איך דיר זאגן, דער אייבערשטער זאל דיר העלפן דו זאלסט קיין רעבע נישט זיין. עניוועי, אויף אכצן יאר האט די שיטה זיכער געהאלפן זיין ברכה, יא, אכצן יאר האט ער זיך געמוטשעט, און שוין. סא דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן, יעדער הייבט אן, מ'טאר נישט מחי', מ'טאר נישט קיינס, איז עס.

אז ס'איז געווען א מאל מלחמה איז במילא איז ער נישט געקומען פאראויס, אבער ווען ס'קומט צו זייער געלט, ווען ס'קומט נאר צו באגראבן יענעם, אוי דעמאלטס זענען זיי אלע דא, יא דעמאלטס זענען זיי אלע דא. און דאס איז אונזער זאך וואס אונז מוז מיר וויסן, עס האט צו טון מיט א רב, עס האט צו טון מיט א שייגעץ, א פארברעכער, א לאו לייף,

קענסט שוין יענעם איינזעצן וועגן דעם? דאס איינזעצן דאס איז א חוצפה שאין כמוה, און דאס איז ריכטיג מסירה. נאר וואס, הפסד מרובה איז מותר. סאו וויל איך פארשטיין, און נעמען א אידיש קינד און אים רעיפן, דאס מעג מען? וואס איז דעסטרויד א גאנץ קינד, ס'האט געקאסט דעם טאטן אדער די מאמען. אסאך מער ווי צען טויזענט צו צוואנציג טויזענט דאלער צו ברענגען דאס קינד אויף א מדריגה ווי ער איז, ס'האט געקאסט דאקטערס ווען זי האט געבוירן ווען ער איז געבוירן, נאכדעם האט געקאסט חדר געלט און ישיבה געלט, און ס'האט געקאסט שלאפלאזע נעכט, האנדרעדס אוו טאוזענטס אוו דאלערס. און דאס מוז מען מאכן א שווייג. פארוואס? ווייל די רבנים האבן זיך צוזאמגעזעצט און זיי האבן אזוי באשלאסן. און, איך וויל ענק עפעס זאגן, די בעל הבתים האבן זיך צוזאמגעזעצט און זיי האבן אנדערש באשלאסן. יעצט ווער איז גערעכט? די בעל הבתים. אמאל איז געווען א רב האט זיך געקריגט מיט מיר עפעס א מאמר חזל און איך האב אים געזאגט ס'שטייט נישט אזוי. זאגט דער רב, דו ווייסט איך וועל דיר זאגן. איך בין זיכער דו ביסט גערעכט. פרעג איך אים פארוואס. זאגט ער איך וועל דיר זאגן. איך וואלט זיך נישט געטרויט צו קריגן מיט א רב ווען דו וואלסט עס נישט נעכטן ביינאכט געלערנט, ביז דו האסט עס נעכטן ביינאכט געלערנט קענסטו דיך קריגן מיט א רב. איך האב עס נישט נעכטן געזעהן נאר שוין לאנג צוריק, איז בין איך זיכער אז דו פייטסט מיט אזא שטארקייט ביסטו גערעכט. דאס זעלבע אויך, אונז זענען מיר בעלי בתים, אונז הארעווען מיר פאר אונזער געלט, אונז הארעווען מיר אויפצוהאבן אונזערע קינדער, און אונז זעמיר גערעכט. אונז גיימיר געווינען די מלחמה בגדול.